יעצט הייבט זיך אן דער צווייטער חלק פון פרשת תזריע. יעצט לאמיר גיין ווייטער. איך האב ענק געזאגט און איך גיי עס נאכאמאל איבערזאגן. עטס געדענקטס איך האב ענק געזאגט, מענטשן קאלן מיך אפ, זיי ווילן קאלן די בארד אוו עדיוקעישן, די בארד אוו עדיוקעישן. זאג איך אים, דו גייסט נישט קאלן, דו קענסט נישט קאלן, דו ווייסט נישט וואו צו קאלן, דו ווייסט נישט וואס צו קאלן, דו ווייסט נישט וועם צו קאלן. לאז אונז טומער אין דעם. עניוועי, ס'איז געווען א יונגערמאן וואס ער איז אויכעט געגאנגען און ער האט געשטעלט צעטלעך איבעראל, ער האט זיך אליין געשטעלט שרייען אז אונז האבן נישט ארויסגעווארפן דעם אייבערשטן, ער איז געגאנגען צו פאפא, ער האט זיך געוואלט דורכרעדן מיט ר' משה מנחם ווייס פארוואס מ'לאזט דאס צו, האט מען אים אראפגעגאסן וואסער, מ'האט אויף אים אראפגעווארפן זאכן, און זיי האבן געבעטן. זיי האבן זיך אויסגעלאכט וואס זיי האבן דאך געהאט אלע קאנעקשאנס. נו האבן זיי געזען ס'ווערט שלעכט זיי גייען. זיי האבן געבעטן דעם אינגערמאן ער זאל מודה זיין אויף א מיסדעמינער אז ער האט יא עפעס געטון. ער איז געקומען צו מיר און איך האב אים געזאגט זאלסט עס בשום אופן נישט טון ווייל טאמער דו וועסט עס טון הרג'סטו די מערכה. קיצור ער האט עס נישט געטון און די fbi האט זיך אריינגעמישט דא העווי. כ'האב ענק געזאגט, זיי זענען זייער שטארק פארמישט. ער איז געגאנגען און ער האט זיי אלעס פארציילט אז די קינדער קומען אהיים יעדע נאכט מיט צעטלעך פון די פרשה פון די וואך, און דא האלט מען איין איינרעדן די גאווערמענט אז מען לערנט נישט קיין רעלידזשען, מען האט אריינגעשטעלט אינספעקטערס, מען איז געוואויר געווארן ס'איז בלאף, ס'איז גנבים די גאנצע חברה, און די עף בי איי איז געווארן זייער העווי אינוואלווד ווייל ער האט זיי פארציילט אלעס וואס גייט פאר, און מען האט ארויס גענומען די סיקסטי סיקס, מען האט גערעדט פון, ס'איז דא איינער ער הייסט מייקל מילסעלי, ער איז א לאנג טיים קאמיוניטי עפעיר דעטעקטיוו אין די סיקסטי סיקס, מען האט קיינמאל נישט קיין מורא געהאט צו טון גארנישט אין סיקסטי סיקס ווייל מען האט אים געהאט. עימיצער האט מיר פארציילט אז מען האט אריינגעשלעפט זיין טאכטער אין בארא פארק אין אן עלי און ער האט זיך אנגעהויבן צו פאטשקען, צו טאפן. בקיצור מען איז געגאנגען מ'האט גערופן די פאליס צו קאמפלעינען, די פאליס געזאגט קומטס אראפ אין פאליס סטעישן, קיצור מען איז אראפ אין פאליס סטעישן און זיי האבן געגעבן א באקסל פון פיקטשערס פון מענטשן וואס זענען באוואוסט אז זיי טוען אזאלכע שמוציגע זאכן, אלעס פון היימישע חברה לייט פארשטייט זיך, איז אדורך דער גרויסער דעטעקטיוו און ער נעמט זיך לאכן און ער זאגט איי נאו עקזעקטלי וואט יו לוקינג פאר, דעט פיקטשער וואס עטס זוכטס יעצט האט מען שוין ארויסגענומען און ס'איז שוין נישט דא. איינער פון ענקער האט עס ארויסגענומען און ס'איז שוין נישט דא. דא איז געווען א הפקר וועלט. דא געקומען יעדער האט געטון וואס ער האט געוואלט. יעדער איז געווען א ליעזאן פאר די פאליס. און דאס אלעס האט מען זיי פארציילט. דאס האט נישט מיט מיר. מ'האט זיי אלעס פארציילט וואס דא גייט פאר. מיט מיר האט צוטון ווייל איך זאג זיי וואס ס'טוט זיך אין די ניינטיעט פריסינקט. אז איך בין אריינגעגאנגען און כ'האב זיי געזאגט איך דארף פראטעקשאן ווייל מ'סטראשעט מיך צו הרג'ענען, זאגט מיר דער גרויסער סארדזשענט דעי טאולד מי יור די קרעזי ראביי, און דאס קומט יעצט אויך ארויס, אלעס גייט ארויסקומען, אונז וויל מיר נישט קיין פעיוועריטיזם, אונז וויל מיר האבן לאו ענד ארדער, עניוועי, מען האט דעם מאסעלי, מען האט אים אזוי צו צעלייגט, מען האט אים גערופן, די פעדערל ביורא אוו אינוועסטיגעישן האט אים גערופן אז זיי ווילן וויסן פונקטליך צו ער האט גענומען נדבות אונטערן טיש און אזאלכע זאכן, מען האט אים געשיקט אויף וויקעישאנס מיט אלעם, האט ער געזאגט ער ריפיוזט צו טעסטיפייען פאר א גרענד דזשורי. און שוין, ער מעג. פאר א גרענד דזשורי מעג מען ריפיוזן צו טעסטיפייען. דאס הייסט וואס ווערט אנגערופן די פיפט אמענדמענט. נאר איין זאך, זיי האבן אים געזאגט, פאר דו גייסט ארויס דא לאז איבער דיין בעדזש מיט דיין גאן, דו ביסט אויס פאליס אפיסער. נאכדעם האט מען שוין אריינגעצויגן נאך א געוואלדיגע קאראפשן. ס'דא צוויי אינגעלייט, איינער הייסט. יונה רעכניץ, קען זיין ער איז גאר א זון פון דעם רעכניץ וואס האט קודם געזאגט אז מען ווארפט ארויס קינדער אין גאס, נאכדעם האט ער צוריק געצויגן מען ווארפט נישט ארויס, איך ווייס וואס ער האט ער ארויף געצויגן און אראפ געצויגן, עניוועי דאס איז מסתמא אדער זיין זון אדער אן אייניקל אדער א נאנטע משפחה, ער איז איין קאראפטעד חברה'מאן, און דער צווייטער איז ער הייסט ירמי' רייכבערג. קיצור וואס ער האט זיי האבן געטון איז זיי האבן גענומען גרויסע לאונס אז זיי מאכן א ריזיגן דעוועלעפמענט, נאכדעם איז עס געגאנגען אלל סאוער, דו פארשטייסט, איז מען זיך חושד אז דאס איז געווען לכתחילה אזוי געמאכט, יעצט ס'דא נאך איינער וואס האט שוין ריטייערט, ער גאר די קארעקשאן אפיסער יוניאן פרעזידענט נארמאן סיברוק, און נאכדעם איז דא נאך איינער וואס ער איז דער טשיף אוו די דעפארטמענט, ער הייסט פיליפ בענקס, און זיי טוט מען אויכעט אינוועסטיגעיטן, און סאיז דא נאך צוואנציג פאליס וואס זיי פאלן יעצט אריין אין דעם, וואס מען טוט זיי אלע אינוועסטיגעיטן, און דאס, כהאב ענק געזאגט, דאס וועט זיך אמאל אויפהערן, קודם אין מאנסי למשל, צו אין ניו סקווער, צו אין ספרינג וואלי, איז דער נייער מעיאר וואס איז אריין געקומען, ער איז אריין געקומען ווייל מען האט ארויס געווארפן אן אלטן מעיאר, מען האט זי געטראגן אין תפיסה א פרוי, א שווארצע, און ער איז אויך א שווארצע. באַשמוצער, האָט ער געשװאָרן אין אַלע צײַטונגען, אַ ייִד װעט דאָ נישט קענען בױען אײן אײאָטע, גאָרנישט! אונדז באַקומען זײער אַ סך גוטע פֿרענדז, און איך האָב ענק אײביק געזאָגט, ס'װעט זיך אױפֿהערן, װײַל קײנער װעט נישט צוקוקן, װי מע רעיפּט זײַן זון צי זײַן טאָכטער, װאָס מע האָט געטאָן אין באָראָ-פּאַרק. מע האָט גערעיפּט, און נאָכדעם מע געלאָפֿן צו די ליעזאָנס, זאָג אַז יענער האָט דיך געשלאָגן, און מע האָט גע דער האָט געדראָפּט טשאַרדזשעס, און דער האָט געדראָפּט טשאַרדזשעס. ס'האָט אױסגעזען אַזױ װי די מעשׂה מיט דעם, דעם טױב, מיט דעם לעבעװי. ש דער האט אויף אים געמסרט דער אויף אים, בקיצור האבן ביידע געדראפט טשארדזשעס, און נאכדעם איז ער נאך געקומען דער טויב, דער טערקל טויב הייסט ער, ער קומט נאך צו מיר צוויי מאל און זאגט זאל איך נעמען געלט פון לעבאוויטש, אזא בהמה צו זיין, כ'קען עס נישט גלייבן, איך האב מיט דעם מענטש גארנישט, איך קען אים נישט, כ'האב מסתם קיינמאל נישט געזען, און גייט ער מיר זאגן ער וויל קומען צו מיר זיך שואל עצה זיין, וואס האב איך געדארפט דעמאלטס טראכטן, פארוואס קומט ער צו מיר, ווייל ער וויל מיך באגראבן, און דער בהמה האט עס נישט אויסגעפיגערט. סא דאס איז וואס דא גייט פאר, ס'עט נעמען אן ענדע, און עטס פאר'מיר גוט, און יעצט, איך האב אויך אריינגעגעבן פעיפערס, דער דעטעקטיוו פון די, ניין די נישט דער דעטעקטיוו, נאר דער סארדזשענט האט מיר געזאגט יור א קרעיזי ראביי, פרעג איך פון אים למשל דארף איך נישט האבן קיין פראטעקשען? זארג דיך נישט, א שיינעם טאג גייט ער אויכעט פארלירן זיין בעדזש, דאס קען נישט אזוי אנגיין. יעצט ביי די גוים איז אויך דא קאראפשען, איבעראל איז דא קאראפשען, ווילסט גנב'נען געלט, גנב'ע געלט, טו וואס דו ווילסט, נישט וואס איך זאג אז מען מעג, אבער מען נעמט זיך צו אידישע קינדער, מען מאלעסטעט זיי, מען טוט וואס מען וויל, און יעצט איז דא נאך א זאך, די צייטונג האט אנגעהויבן צו שרייבן, און זיי שרייבן יעצט יעדע וואך פון דעם, וועגן די סטעטשו אוו לימיטעישן, איך האב געזאגט די צייטונג איך וויל זיין אינטערוויוד, איך האלט אז די סטעטשו אוו לימיטעישן איז אזוי ווי איינער זאגט כ'האב נישט קיין דעזערט. דיזערט, האט ער געגעבן א טרי קאורס מיעל, כ'האב נישט קיין דעזערט. דאס איז נישט אונזער פראבלעם, אונזער פראבלעם איז אז מ'האט פערציג יאר צוריק און דרייסיג יאר צוריק און צוואנציג יאר צוריק געטאטשט קינדער זאלן קומען יעצט פאראויס. דאס איז נישט אונזער פראבלעם, אונזער פראבלעם איז אז ס'איז דא מיסטער טאמפסאן וואס ער איז קאראפטעד פון קאפ ביז פיס, און איך האב אים געזאגט ער גייט אויך זיין א קרבן ציבור, וואטש און זע, מ'גייט זיך אויף אים אויך נעמען. און די צייטונג האט עס נאכאמאל געשריבן, דאס אלעס וואס איך זאג, סא ווי איז דאס מעגליך אז מ'האט ארויסגעלאזט מאליקען נאך צוויי חדשים? ווי איז דאס מעגליך? ווען דאס איז מעגליך מעג מען דאך שוין אלעס טוהן, ער האט גענומען זעקס בחורים און האט זיי געטראגן אין א האטעל ווי ס'איז דא עקס רעיטעד מאוויס און האט זיי אלע אויסגעטוהן און אויף צוויי בעטן זענען גע געלעגן זעקס בחורים און ער באקומט אינגאנצען צוויי חדשים דאס איז א דזשאוק זיין טאטע וויינט ער האט זיך אויסגעמעלקט ס'האט אים געקאסט כ'ווייס נישט וויפיל געלט העי דעטס יור פאדערס פראבלעם דיין פראבלעם איז די טארסט נישט זיין אין די גאס די האסט שוין געגעבן בחורים דראגס אויף דיין טאטנס פראפערטי אין מאנטיסעלא מיט א יאר צו צוויי פריער, און איך האב ענק אייביג געזאגט ס'איז א סלאו מואווינג וויהיקל און דאונט טראסט עניבאדי, מיין נישט ווייל יענער זעהט אויס ער הינקט צו ער איז קרום צו ער האט נישט די קיינד אוו פאליטיקעל קאנעקשאנס וואס עטס האטס מיינטס עטס זיך שוין אה מען קען שוין מיט אים טוהן וואס מען וויל, נאנאנאנאנאנאנא דו קענסט נאכנישט טוהן מיט קיינעם וואס דו ווילסט. להשם הישועה. און די פאליס לאכן פון ענק עניוועי. כ'האב געזעהן אז ווען פרייליך האט געהאט זיינע פראבלעמען קיין שום פאליס האט זיך נישט אנגענומען פארן. זיי ווייסן ס'אלעס קאראפטעד און קיינער גייט נישט בעקן דעם איד. אבער ס'קומט שוין היינט צו א פוינט ווען מ'קען שוין נישט בעקן קיינעם. דאס איז געענדיגט. אונז וויל מיר דזשאסטיס. אונז וויל מיר אז אונז זאל מיר האבן א קאמיוניטי וואס א מענטש זאל קענען זאגן מ'האט געטאטשט זיין טאכטער, מ'האט געטאטשט זיין זון, דער מלמד האט אים געטון וואס מ'טאר נישט, דער רב פון שטאט האט אים געטון וואס מ'טאר נישט. דער דיין האט געוואוינט מיט זיין טאכטער פינף אדער זעקס אדער זיבן יאר, ווי וואנט איט טו קאם אוט, און מען זאל נישט מורא האבן, מען זאל וויסן דאס איז די פרייז דעט יו גאנא העוו טו פעי, דעטס אלל. יעצט דער רעכניץ דער וואס האט געגעבן נבילות וטריפות פאר זיינע נורסינג האומס און ער האט אפגעקויפט דעם בלאגער אז עס זאל נישט בלייבן קיין זכר, מ'האט מיר עס אלע אראפגענומען יעצט ווייס מען עניוועי איז דער רעכניץ, סקען זיין אז דער אינגערמאן וואס ער הייסט יונה רעכניץ איז גאר זיין משפחה דערפאר האט ער געוואלט בעקן זיין משפחה. סאיז ער געגאנגען ער האט אפגעקויפט איין בלאגער דארפסט נאך אפקויפן נאך הונדערט בלאגערס סדא הונדערט בלאגערס און סדא הונדערט אזאלעכע האטליינס וואס זענען מודיע אלעס וואס סגייט פאר ווייל יעדער איז געווארן היינט שטערקער וויבאלד די האסט אראפגעברענגט דעם גרויסן זענען אלע קליינע געווארן שטערקער זיי האבן מער ליינערס ווייל אמאל האט מען געוויסט יענער איז געווען ווי מזאגט די העד אז יענער איז נישט דא דארף מען גיין צו נאך צען און דער סוף גייט יעצט זיין אז מ'עט צונעמען פון די ישיבה אדער אלע פראגרעמס גערעכט. אדער וועלן זיי מוזן עמטליך דעקלערירן אז לית דין ולית דיין, ס'איז נישט דא חלילה א באשעפער, ס'איז נישט דא קיין תורה, און פארטיג. און איך גיב די אלע ראשי ישיבות אן עצה, און די אלע תלמוד תורה'ס, זאלן עפענען קאטוילישע קירכעס, ווייל דארט מעג מען דאס זאגן, ביי אונז איז עס ביהרג ואל יעבור, און די אלע וואס האבן עס געטון זאליקא מיט די אלע ימח שמו'ניקעס, און אפילו ארוניקא, דער אייבערשטער אראפנעמען פון וועג. יעצט האב איך געוואלט זאגן דער געוויי געשריי פון כלל ישראל דאך אזוי שטארק ס'לאזט זיך דאך נישט זאגן. ס'איז געקומען אזוי ווי פאר פסח אין די צייט פון פראג און די אלע פלעצער פלעגט יעדער איד קוקן ווער ס'פאלט יעצט א קרבן פסח דאס יאר ווי מ'האט אונטערווארפן עפעס א קאטויליש קינד און זאגן אז דאס בלוט האט מען נעבעך גענוצט צו באקן מצות. ס'געווען ווען ס'איז געקומען חודש ניסן אין שטאט פראג כ'האב זעהר אסאך געליינט וועגן דעם תשעה באב איז נישט געווען אזא מין ווייטאג ווי דארטן, ווייל יעדער האט געקוקט הו איז גאנע בי דיס יעיר דער קרבן ציבור, דער קרבן פסח, ס'איז אנבעליוועבל. רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן, ס'איז יעצט ארויסגעקומען עמטליך אין ארץ ישראל אין צייטונג אז מ'האט פון סאוט אמעריקע געשווערצט טויזענטער טאנען פלייש, ס'האט געהאט דעם סיעל און דעם לעיבל פון עובדיה יוסף'ס בית דין, סא דאס איז גאר כשר על פי בית יוסף. ס'איז דא אין די צייטונגען פיקטשערס דערפון, ס'איז נישט מיין פאנטאזיע רבותי. און מ'האט עס אריינגעשווערצט דורך די פאלעסטינער, און דורך די לעכער וואס זיי בארן האט מען עס ארויפגעברענגט, און מ'האט עס צוטיילט אין די טייערסטע רעסטוראנטס אין ארץ ישראל וואס האבן א הכשר. אויסער דעם וואס ס'איז געווען נישט כשר האט עס געהאט נאך א פראבלעם אז ס'איז שוין געווען אלט פלייש, מ'האט עס שוין נישט געטארט נוצן, ממילא האט עס נישט געהאט קיין שום זיגל פון משרד הבריאות אז דאס איז געזונט אז מ'קען עס עסן. זעט אויס מ'האט דארט געקויפט עפעס א גארביטש לאט. אבער נישט לוינט זיך דאך עס נישט, אזוי איז עס דא א חילוק פון טויזענטער שקל אויף א קילא, סא בקיצור רבותי עס איז צרות, יעצט ס'גייט קומען פרוים שטערן מיט די אלע שקצים, מ'גייט מאכן א חלוקה, מ'גייט אטרפ'ענען גאנץ ירושלים, ס'קומט יעצט דער יום טוב פסח, יעדער איד גייט פאלן א קרבן ציבור, נאר נישט מיט א קאטויליש קינד, עטס גייטס האבן טרייפע פלייש, ס'נישט דא א גראם כשר פלייש אין די גאנצע וועלט. געהערט. נאר ווען איך פלעג עס אלץ זאגן האט יעדער געזאגט איך בין א משוגענער, א פאנטאזיסט, כ'האב געהאט אסאך נעמען, כ'וועל נאך אמאל זוכן די אלע נעמען, שטייט ווען איינער טוט תשובה מאהבה איז זדונות נעשה זכיות, זאגט די משנה אשה בוררת חיטים לאור הנר חיטים מאכט חטא ים, מען זוכט צוריק די חטאים וואס מען האט אוועקגעווארפן אין ים אריין, בתשליך. ווייל א סוכות איז תשובה מאהבה, ממילא ווערט עס גאר זכיות, זוכט מען עס צוריק צו נעמען. איך האב אמאל מסביר געווען, מען דערציילט א מעשה אז דער הייליגער ראפשיצער רב איז געגאנגען מיט זיין רבי'ן מיטן חוזה ווען ער האט געזאגט תשליך, האט מען אים געפרעגט וואס ביסטו געקומען דא, האט ער געזאגט איך בין געקומען טרעפן דעם רבינ'ס עבירות, אבער דאס איז א טיף געדאנק, ווייל אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא איז ער געקומען נעמען דעם רבינ'ס עבירות וואס האבן זיך איבערגעדרייט מיט תשובה מאהבה צו זכיות. על כל פנים, מען האט גערופן פאנטאסטישע נעמען, איך זאג כ'וועל נאכאמאל זוכן די אלע נעמען, קומען אויף יענע וועלט וועט דער רבונו של עולם פרעגן האסט עפעס געטון? וועל איך אים זאגן הער, איך האב געהייסן אזוי און אזוי און אזוי און אזוי און אזוי, אלע משוגענע נעמען האט מען מיר געגעבן, ווייל איך האב אים געזאגט אז דער ערשטער וואס האט מיר געשיקט דעם בריוו אז ס'איז געוען נבילות וטריפות ביי די עדה החרדית איז געווען ר' דוד שווימער אליין. איך האב עס גראד ארויפגעלייגט, איך האב נישט קיין מורא פאר קיינעם, וואס מען טוהט מיך נאכאמאל שיסן, נאכאמאל גיסן בליטש אין די אויגן, איז במילא, איך האב אייביג גערעדט, איך האב געליינט, איך האב געזען די אלע זאכן וואס ס'גייט פאר, ס'האט מיר דערציילט אין פעראגוויי א שוחט, ס'הייסט ער איז דא געווען, זאגט ער אלעס וואס די רבנות פסל'ט קומט די עדה און געבן עס א נעם די לעצטע מינוט פינף און זיבעציק טויזנט, קילא, און מען געט עס א נעם פאר העלפט געלט, ווארף עס נישט ארויס, אונז געב מיר עס, אונז ברויך מיר עס. וואס טוען זיי? זיי געבן עס פארן עולם. דאס איז וואס אפרים שטערן געשנארט געלט ביי דעם רוצח, דעם מעסטער רוצח, ער איז אויך א נואף, כ'האב פארגעסן, ער איז א מעסטער רוצח און א נואף, ער הייסט לעיזער קעסטענבוים, דער בעל הכולל דמשק אליעזר, איז ער שיקט גרויס געלט פאר דעם שטערן, מיילעך שטערן, און במילא די ארץ ישראל'דיגער, נישט דער נואף וואס איז וואוינט אין בארא פארק וואס ער דרייט זיך דארטן אין סלא קאלען, סלא קאלען, סקאלען, בקיצור, און מען קויפט צאם אלע חאזעריי פון די גאנצע וועלט, מסתם קאסט עס צוויי דריי הונדערט טויזענט דאלער, מען זאגט ס'קאסט א מיליאן, אבער די צוויי דריי הונדערט טויזענט איז אויכעט ווי מען זאגט ווייל ס'איז טרייפה איז עס נאך ביליגער, און מען טרפ'עט אן גאנץ ירושלים, יעדער איד דארף אנהייבן צו וויינען, אפשר איז צו מיר אריינגעקומען דאס נבילה טרייפה, כ'האב ווען געזאגט און כ'וועל עס איבערזאגן, בהמה פלייש איז נישט דא אין די וועלט כשר'ס, חוץ אז איינער נעמט א שוחט ער שעכט, טשיקן איז דא מען קען טרעפן, ס'איז דא קליינע שחיטות, קען זיך אליינס זאלצן, צו מען קען דארט שטיין, דעס איז נישט עק וועלט, כ'האב ווען געזאגט, אפאר וואכן צוריק האט א חבר ביי איינער געשאכטן דא ביי קאון, איך וועל אייך דערציילן, ס'איז געווען פון צוואַנציק טשיקן איז געווען זיבן אדער אכט טרייפע, און שוין, און דאס אלעס איז אין מיעל מארט כשר און אין אלע אנדערע ארגענעזעישאנס כשר, סאו עטס, און צו ביי אים אין בוטשער סטאר אויך, און ביי אים אין שלאכט שטיבל, סאו עטס גייטס מיר זאגן אז מ'עסט כשר'ס? א יאר אויף פעטערן ווי מ'עסט כשר'ס, און דער אייבישטער האט געזאגט די אראבער נעמטס די קליינע מעסער'ס, וואס ס'דארף אויסגענוצט ווערן צו שעכטן כשר, און טאמער מ'שעכט נישט כשר ווערט דערפון א מחרבא דמלאך המוות, און שטעכטס אריין אין וועמען עטס קענטס, און דאס איז וואס דאס איז דא יעצט די אפרייז אין ארץ ישראל, און במילא וויל איך ענק זאגן רבותי מ'גייט זיך אראפזעצן צום סדר, און מ'עט זיך איינרעדן אז מ'עסט כשר'ס, דו עסט די ארגסטע מיני נבילות און טריפות און ס'איז אפילו נישט פריש אויך נישט, ס'קען דיר נאך שאטן צום געזונט. ס'איז דא עמטליך יעצט, די רבנות זאגט אז דער וואס האט עס געפירט די גאנצע זאך ביי זייער ועד הכשרות איז גאר א היימישער חסידישער איד, א חרדי, ער האט עס געפירט, מ'האט אים באצאלט פאר דעם גוט געלט, און ס'איז אלעס געגאנגען, ער האט געגעבן לעיבלס, ער האט געגעבן, ס'איז שוין געקומען געפאקט מיט די געלע צעטליך אז דאס איז א כשר על פי בית יוסף. די חלב קען זיין כשר געווען על פי בית יוסף ווייסט פארוואס? ווייל אויף א בהמה טמאה איז נישט שייך קיין חלב איך ווייס אבער נישט צו ס'איז בהמות טהורות ס'איז מסתם בהמות טמאות ס'קען זיין דאגיס מיט קעצעלעך ס'קען זיין עניטינג וואס האט אויף זיך פלייש און ס'איז עמטליך היינט אין אלע צייטונגען שוין יעדער קאלט מיך שוין היינט נאכדעם ביסט שוין נישט קיין פאנטאזיסט זאג איך אים דו פערד וואס דו ביסט אז איך האב געוואלט אויפטוהן און איך וועל אנהייבן מיט לגיונות וועל איך דאך אראפפאלן פון די מעפ איך האב קיינמאל נישט געזאגט קיין ליגנט כ'האב געהאט פירסט הענד פון ר' דוד שווימער, כ'האב געהאט פירסט הענד אינפארמעישאן פון די עדה'ס פלייש וואס מען האט עס געכשר'ט אפאר וואכן צוריק, כ'האב אייביג געהאט פירסט הענד, ס'איז דא די עדה חרדית האט א טראק וואס ס'נעמט צאם אין די שטחים פלייש בהמות נבילות וטריפות, און די טראק איז גערעדזשיסטערט אויף אן אראבישן דארף, מיט אן אראבישע פלעיטס, דאס זעהן מיר אונז אויף די טמא'נע כלי זעהט מען די אלע זאכן ווי ס'פארט די טראק, און מען זעהט אלעס, און וועגן דעם האבן די רבנים נישט געוואלט די טמא'נע כלי, פאר איין טעם, ס'זאל נישט ארויסקומען וואסערע א חורבן זיי שטעלן צו פאר כלל ישראל. און רעכניץ האט צוגעשטעלט פאר א יאר נבילות וטריפות פאר די נורסינג האומס צוויי חדשים פריער, און ס'איז געווען אויף ווידיאו, אונז האבן אלע ווידיאוס, ס'איז געווען אויף ווידיאוס און מען האט עס ארויפגעשטעלט אויף פעילד מעסייע, האט זיך מיישב געווען וואס ברויך עס צו ליגן דארטן כל ימיו, ער קויפט אפ פעילד מעסייע, געט ער אים א מיליאן דאלער, כ'ווייס נישט וויפיל ער האט אים געגעבן. קודם איז דאס נישט דא, ער כאפט אבער נישט ווען פעילד מעסייע האט עס ארויף געלייגט און עס איז אנגעקומען צו אים איז אנגעקומען צו אלע בלאגערס, עס קומט אן צו יעדן גלייך, זיי זענען נישט אזעלכע סאטמארע חסידים וואס זענען זייער פארטיקולער ער גייט צו די בחירות ער גייט צום כותל, ניין ניין ניין ניין ניין זיי שיקן פאר יעדן בלאגער אזוי ווי דער בעלזער רב האט געזאגט. יעדער איד וואס איז געהארגעט געווארן אין לאגער איז א בן עולם הבא, אפילו די פרייע, ער זאגט ווייל היטלער האט נישט געפרעגט צו דיין טאטע איז געווען א שומר שבת צו דו ביסט א שומר שבת, ביסט א איד, זיבן דורות קען מען דיך טרעיסן, פאר א איד הארגעט מען דיך, איז ער דאך געהארגעט געווארן ווייל ער איז א איד. און דאס איז דער חורבן, און אין אמעריקע איז אויך נישט דא כשר, זיצט א איד, ער האט דאך א זומער האום און ער וואוינט דארטן אין בארא פארק, דער נירבאטער רב און ער שעכט אויף. זיבן מדינות אין די וועלט, און ער אליין איז נישט דער גרויסער בקי אויך נישט, ער איז נישט געווען דער גרויסער מתמיד, זיין טאטע איז אויך נישט געווען, און זיין טאטע האט מען גענומען ווייל ער האט געהאט קהל ישמח משה, שפעטער האט דער סיגעטער אויך געוואלט געניסן פון די פראפיטס, האבן זיי זיך געקריגט האט מען ביידע אריינגענומען, שפילט א ראלע חזקל'ע ראטה קריגט אויכעט א טשעק, האט מען אמאל געגעבן דרײַ הונדערט טויזענט דאלער, דעמאלטס ווען מען האט אים געכאפט אז דער ניקור טויג נישט, דאס איז ליצנות די גאנצע זאך, חזקל'ע ראטה האט שוין נישט קיין כח, ווייל רויט איז טהור האט ער שוין איבערגעגעבן פארן זון. דער זון איז נאך אן ארגערע שייגעץ ווי דער טאטע, דער טאטע איז נאך א תלמיד חכם, דער זון איז סתם א שייגעץ, פארשטייסטו? און יעצט גייט זיין אלעס כשר, יעצט האבן מיר נישט קיין פראבלעם. איינע פון די שוואכסטע הכשרים איז די טארטיקאווער, זיי זאגן עפעס דער בית דין איז יא גוט און דער נישט בית דין איז נישט גוט, איך האב אים געזען פארשריבן אין פארבס ער ווערט עפעס דרײַסיק ביליאן דאלער, פארשטייסט וואס דא גייט פאר, און ער ברויך נאך האבן צו מאכיל זיין אריינשטופן אידישע פיסקעס טריפות, שטאט זאל נעמען צוויי דריי מיליאן דאלער צו פינעף מיליאן דאלער, מאכן א לאקעל א שיינע כשר'ע שחיטה, קיינער האט נישט אין זין כלל ישראל און דערפאר נעמט דער אייבערשטער צו פון אלע גבירים דאס געלט, ער גייט צו אזוי אראפ ברענגען אלע, זאל מיר יעצט ריעל עסטעיט זיין הויעך הויעך הויעך הויעך, עס גייט אזוי פאלן אזוי ווי אין ניינטין עיטי, מען האט עס נישט געקענט אוועק געבן אומזינסט, וואטש ענד סי. יעצט כ'האב געוואלט זאגן א וויכטיגע זאך, כ'האב באקומען, מען האט מיך מודיע געווען. אז דאס וואס מ'האט גענוצט דעם אהרן טייטלבוים דעם מיוזישען דעם חזר דעם נואף וואס אונז האמער אסאך עדות קעגן אים, דאס האט מען נאר גענוצט ווייל מ'האט אים שוין פאריאר געהאט געגעבן א דעפאזיט, ווען נישט נוצט מען אים ווען נישט. נאר וואס, איך פערזענדליך האלט אז ס'איז אויך אן עוולה, ווייל אז די רבנים שטעלן זיך נישט קעגן, נעמען צו מיר אונז מ'מער אנקומען, נאר ס'דא נאך אסאך קרבנות ביז מ'מער אנקומען, און ווען די רבנים שטעלן זיך ווען קעגן וואלט ער פארלוירן אפאר דאלער געלט, פאר דעם שטעלט זיך נישט אפ די וועלט, וואלט ער ארויסגעגאנגען און געוויזן אז ער מיינט ביזנעס, און גראדע האט מיך איינער געטראפן די וואך, זאגט ער מיר איך דאנק דיר מורא'דיג פאר די מלחמה קעגן אהרן טייטלבוים, מ'האט געבעטן איך זאל אים נעמען פאר מיינס א קינד'ס א חתונה, און איך וואלט אים ווען גענומען, ווייל ער האט אסאך מענטשן, ער קען צוזאמען שטעלן אן ארקעסטרע פון וויפיל מענטשן מ'וויל נאר. נאר וואס, איך האב געהערט דיין האט, האטליין, און איך האב מיך נאכגעפרעגט, און איך האב אפגעקאלט דזשואיש קאמיוניטי וואטש, און ער זאגט ס'איז אמת, און ער זאגט קוק אויף מיין בלאג עסט אים זעהן, פרעגט ער פון וואנעט ווייסט אז ס'איז אמת די אלע זאכן, זאגט ער הער דיך צו ווען איך האב נישט עדות אז ס'איז אמת סוט ער מיך, ער איז קלוגער פון מיר, ער זיצט איינגעלייגט ווייל ער זעהט אז כי כלתה אליו הרעה, קיצור האט ער אים געזאגט הער אויס איך הער ביסט א מנוול איך וויל דיך נישט נוצן איך וויל דיר נישט געבן סופארט וואס זאל איך טוהן ווען דאס טאטשן מיינע קינדער איך האב דאך נאך קינדער אויכעט אין די גאס, ניין נחום ראזענבערג איז א ליגנער זאגט ער דאס ווייסט מען. ס, אבער דו ביסט א חזיר דאס ווייסט מען אויך, סאו אויב ער איז א ליגנער ביסטו א חזיר. זאגט ער און דזשעי סי דאבעליו זאגט אויך אזוי, זאגט ער דזשעי סי דאבעליו, דזשעי סי דאבעליו איז סתם א ליגנער, זאגט ער יעדער איז א ליגנער און דו ביסט דער חזיר. ער האט אים נישט געוואלט נוצן, און אזוי דארף מען טון מיט די אלע, מען טאר זיי נישט אריינלאזן צו אונז אין אונזערע שמחות, קודם איז ער א שטיק סטרא אחרא און נאכמער ער קען טאטשן די קינדער ביי די שמחה אויך, עס איז נישט אויסגעמאלן אז דעמאלטס נישט און דעמאלטס יא. יעצט דער וואס האט מיר געברענגט די מעסעדזש פון באבוב.

כ'האב געוואלט פרעגן דאס מיידל, זאג מ'האט דיך אויך אויסגעלערנט אז מ'טאר דיך נישט טאטשן ביי הוד יפיה, און מ'טאר דיך נישט טאטשן אונטן ביי די אותו מקום, דאס האט מען דיך אויך אויסגעלערנט, און און טאמער האט מען דיך דאס אויסגעלערנט פארוואס איז געווען אזויפיל פרעגנענסיס די לעצטע פאר יאר אין סקווער, און פארוואס איז געווען אזויפיל דראפאוטס, די גרעסטע מאס דראפאוטס צווישן אלע חסידישע קרעמלעך איז אין סקווער, און זענען אזוי אפגעפארן אז זיי ווילן נישטאמאל הערן מער פון גאט. סאו כ'וויל פארשטיין, די סעלפאון האט מען דיך אויסגעלערנט איז אסור און דאס איז נישט אסור, און זאג מיר דארט שטייט אז די מאמע, די קינדער זאגן אה מאמע כ'קען צו דיר רעדן ווייל דו ביסט נישט אויפן סעלפאון, כ'וויל דיך פרעגן א שאלה, די מאמע קען צו דיר רעדן ווייל דו ביסט נישט אויפן סעלפאון, טאקע זייער פיין, זאג די מאמע האט דיר שוין אמאל געזאגט אז קיינער טאר דיך נישט טאטשן וואו מען טאר נישט, און די מאמע האט דיר אמאל געזאגט אז א יונגל מיט א מיידל טארן זיך נישט שפילן, און די מאמע האט דיר אמאל געזאגט אז דיין אייגענע ברודער טאר נישט אריינקריכן צו דיר אין בעט דאס טאר מען נישט רעדן ווייל דאס איז דאך קעגן צניעות, אין טשערנאבל איז דאס געווען הארב פול א בעלאוני דאס גאנצע סקווער. יעצט לעצטע מאל ווען כ'האב מסביר געווען וואס דא גייט אלץ פאר, און אז ס'איז צרות ווייל דער היימישער עולם האט אנגעהויבן צו מסר'ן, האט מען מיך אפגעקאלט ערנסטע רבנים און געפרעגט וואס איז די רעכט פון מסירה? וואס איז די רעכט פון מסירה? מ'טאר דאך נישט מסר'ן? זאג איך אים קודם כל איך האב נישט גע'מסר'ט. און צווייטנס וויל איך ענק פרעגן, ווען משה טעראריסט פרידמאן אבות המוסרים צו מאנראו וואו מ'האט זיך געהאלטן אין איין מסר'ן איינער דעם אנדערן, האט מען געהערט אפילו איין רב זאל געבן א שריי מ'טאר נישט? ס'איז געווען א ליצנות. הרב געצל בערקאוויטש האט געזאגט אז זיין סיגניטשער איז אויף פייל און דער האט געזאגט אזוי און יענער אזוי. סאו יעצט האט זיך אנגעהויבן תורת משה הייסט די וואך איז געווען קבלת התורה הייסט? און נאכדעם איך פלעג באקומען אינסייד אינפארמעישאן פונעם דיסטריקט אטוירניס אפיס מיר איינער געזאגט אז זיי האבן דאך נישט וויאזוי זיי ווייסן דאך נישט וויאזוי דיך שטיל צו מאכן האבן זיי אנגעהויבן צו זאגן ליגנטס מיט מסירות מ'האט אנגעהויבן צו דרייען און צו טוהן מ'האט אפילו מיינע בענק אקאונטס דורך געקוקט יעדן אקאונט ס'איז געקומען אזא צעטל אז די גאווערמענט האט געבעטן די קאפיס און דעמאלטס האט מען אלעס יא געמעגט פארוואס ווייל משה טעראריסט איז א א שייגעץ און א רוצח און ער קען טוהן וואס ער וויל האט יעדער מורא? אויף מיר וועט עטס ענק ארויפלייגן? נאנאנאנאנא לייג דיך נישט ארויף דוד המלך זאגט עם עקש תתפתל דו מוזט מיטגיין מיט דעי חברה און דריטענס מסירה הייסט ווען איך געב איבער מוסר ממון של ישראל וכדומה דא געט מען איבער געלט וואס די גאווערמענט געט ס'איז נישט ממון של ישראל, זיי געבן אז מ'זאל לערנען מיט די קינדער חינוך, און מ'לערנט מיט זיי מינות און כפירה, מסר'ן איז נישט קיין פראבלעם, מ'דארף זיך מוסר נפש זיין, ס'איז איינע פון די דריי עבירות וואס מ'איז זיך מחויב מוסר נפש צו זיין, מ'דארף גיין צו די גאווערמענט און זאגן געטס נישט דאס געלט ווייל ס'איז נישט ריכטיג, מ'לערנט מינות און כפירה וואס זיי באדערט עס נישט, אבער על כל פנים זיי באדערט אז מ'לערנט אידישקייט, דארף מען זיי זאגן מ'לערנט אידישקייט וואס עטס לאזטס. נישט, און מען דארף זען עס אפצושטעלן, און ס'גייט אויף א וועג. לאמיך דיר זאגן, די הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב, דאס שפילט אויף אונזער זייט. און דאס וואס די פאליטישאנס זענען געווען אזוי קאראפטעד, זיי זעען שוין אז דאס קען נישט אנהאלטן. איטס אלל אוט דער. און יעדער מסר'ט. קומט אן אזא גנב, ער האט צוגע'גנב'עט פון א באנק, כ'ווייס הונדערט פופציג מיליאן דאלער, ער אין מאנסי. איז ער געגאנגען האט איינגעווייקט א א שווארצע א מעיאר וואס למעשה האט זי טאקע גענומען געלט אבער זי האט געטוהן טובות, יעצט וועט עטס זעהן ווען עטס וועטס האבן נאכאמאל א טובה, וואטש און סי. די פאלעטישענס האבן זיך אזוי דערווייטערן פון די אידן, מ'וועט זאגן זיי זענען אזאלעכע טו פעיסערס אז ווען א איד וועט נאר קומען אריין אין בילדינג וועלן זיי ארויסלויפן. נישט נאך לאזן אים זיצן אויף איין טיש און נישט טוהן אזוי ווי משה טעראריסט האט געזאגט אויף שולצן ער האט געוואלט נעמען געלט האט ער אראפגעווארפן פֿופֿציק דאללער נאנאנאנ פרעגן זיי פארוואס זאגסטו אזוי, זאג איך קוק וואס משה פרידמאן דער טעראריסט האט געטון מיט שולצן, ער זאגט ער וויל אים געבן געלט, איז ער דאס דעם זעצט ער אים איין, און דאס איז וואס משה טעראריסט האט נישט געכאפט, ס'איז דא א ענין פון אם כן מכשילם לעתיד לבוא מען מאכט א דיעל מיט איינעם, פאר די בעטער אר די ווארסט מוז מען עס האלטן, אבער נישט וועסטו קיינמאל מער נישט האבן קיין טראסט. און דאס איז דער אלטער אזיאטישער סאטמארער מארמארישער וועג. מיר האבן דערציילט מענטשן אז ליפא פרידמאן האט עפעס אמאל געהאט צו טון מיט א צייטונג שרייבער, האט אים אראפגערופן און אים געזאגט כאילו ער וויל אים עפעס באצאלן, און דער סוף האט ער געכאפט בחורים מ'האט אים אנגע'מקל'ט. דאס איז נישט קיין נארמאלער וועג. צו אז מען האט געכאפט און מען האט אונטערגעווארפן דעם קלויזנבורגער רב פסח חמץ. ברעקלעך, גאנצע ברויטן? דאס עפעס א דזשאוק? דער איד איז נישט קיין שומר תורה ומצוות פונקט ווי ליפא פרידמאן? פארוואס? ווייל ליפא פרידמאן האט זיך צוגעדאכט אז ער דינט דעם גרויסן הייליגן רבי מעג ער טון וואס ער וויל. איינער האט אמאל געפרעגט ביי רב חזקאל'ן האסט נישט מורא ער וועט זיך נוקם זיין ער האט געזאגט ער וויל ליגן אין סקווער האט ער געזאגט איך דין דעם גרויסן צדיק. נו וואס האט דיר דער גרויסער צדיק געהאלפן אז ביי די זיבעציג האסטו אפגעפייגערט פלוצלינג ממש א וואך צוויי נאך רב חזקאל'ס לוויה? סאו איך גיב דעם יונגערמאן זייער אסאך קרעדיט, ער פירט א מורא'דיגע פיינע מערכה מיט ענק, אבער געדענק זאלסטו עטס האטס אנגעהויבן, ער געקומען שטילערהייט אן קיין שלעק, ער געוואלט רעדן מיט ר' משה מנחם ווייס דער דיין פון פאפא מיט וואס א רעכט מען האט צו נעמען די געלטער און ארויסצונעמען דעם שם השם פון די חדרים און פון די מיידל סקולס. קומען גראד א אינגערמאן געווארפן וואסער א טאפ אין קאפ, דאס איז דאך געווען דער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג, און יעצט האט עטץ א פראבלעם וויאזוי יענער מעג גיין מסר'ן, ס'איז סעלף דעפענס, ער האט דאך נישט צו וועם אנצוקומען, מוז ער גיין זאגן פאר די פאליס, ליסן דאס האט מען מיר געטון, שוין, יעצט זאל מיר גיין ווייטער. יעצט די היינט מיטוואך איז געווען נאכאמאל נאך צוויי ארטיקלען אין פאוסט וועגן די חברה וואס האבן געהאט צוטון מיט די פאליס, ס'איז שוין דא נאך נעמען און נאך פיקטשערס, ס, איך זאג ענק ס'האט זיך נאר אנגעהויבן, איטס אנלי די טיפ אף די אייזבערג, און אויכעט ס'דא וועגן דעם רב וואס האט געגעבן גט מעושה'ס, דער עפשטיין, ס'זאל קומען דארט ארויס וואס ער האט געטארטשערט יונגעלייט, אפילו ווען א גט מעושה זאל זיין כשר, דאס איז נישט געווען מעושה, דאס איז געווען ממש רציחה, רבונו של עולם, א גט מעושה איז נישט כשר, איך זאג נאר סארקעסטיקלי, ס'איז נישט אינגאנצן געווען מעושה. ס'איז מיס טערמינאלעדזשי, מ'האט אים שיער געהארגעט. עניוועי, רבותי דזשאסט קיפ אפ די גוד ווארק, יו אר דואינג גוד רבנים. באלד יעצט קומט דאך ארויס דער וואס האט געטאטשט די אייגענע טאכטער, נאכדעם וועט שוין זיין פרייליך אין שטאט. איך בין נייגעריג אזא חזיר ווי חזקי טייטלבוים צו ער האט נישט געטאטשט זיינע טעכטער, און איך בין נייגעריג צו דער דיין דא ביי זלמן לייבן צו ער האט נישט געטאטשט קינדער אין מקווה אויכעט, ווער ווייסט? שוין, דאס איז נאר געווען די עמורדזשענסי, יעצט קומט א געהעריגער שיעור. יעצט האב איך געוואלט רעדן, די קומעדיגע וואך פאלט זיך זייער א הייליגע וואך, ס'איז ערב ראש חודש ניסן און ראש חודש ניסן, יעצט דער מנהג איז ביי די זנאים, צו ווי מ'רופט עס חסידים וואס זיי פארן אויף קברי צדיקים, אז מ'פארט און אויף אוקריינע און מ'פארט און מ'פארט און מ'פארט, אזוי שטייט אין פסוק, דרך גבר, דער וועג ווי א מאנספערזאן פארט, בעלמה איז אין א יונג מיידל. כ'האב געוואלט זאגן, וואס ס'גייט פאר אין אומאן און וואס גייט פאר אין אוקריינע ווייס איך זייער גוט ווייל איך בין דאך דארט געווען יארן, איך האב געזען וואס דארט גייט פאר. איך וויל זאגן פארן עולם, לאזטס נישט די מענער פארן, נאר אז איר פארט מיט. איך וויל פרעגן א שאלה. אויסצוזאגן תיקון הכללי מיט תהילים דוירט צוויי שעה, צוויי אהאלב שעה. פארוואס איז מען יעצט געפארן אויף ליזענסק אכט טאג, ניין טאג? מיר האט דערציילט א אינגערמאן אז ס'האט טאקע נישט געטויגט, ער זאגט דאס וואס דו האסט גערעדט וועגן דעם האטעל אין קראקע איז טאקע געווען א חורבן, זעמער אנגעקומען צום האטעל איז שוין געשטאנען דארטן ווארשעווער זונות און ער האט געזען וואס דארטן גייט פאר, איך זאג ענק נאכאמאל, סדנא דארעא חד הוא, דער אייבערשטער איז דא און דער אייבערשטער איז דארט, און טאמער האלט איך. כ'זאג ענק עס נאכאמאל, איך האב עס שוין געזאגט אפאר מאל און די ברסלב'ע חסידים קאלן מיך אפ און זיי רעגן זיך, טאמער האלט איך אז מען קען נאר זאגן תיקון הכללי ביי ר' נחמנ'ס ציון, דאס איז אזוי ווי מען זאגט אז ס'חלילה נישט מלא כל הארץ כבודו נאר ביי ר' נחמנ'ס ציון, דאס איז מינות און כפירה אלל אלאנג, אזוי ווי די אלע רוב זאכן וואס זעמער מקובל פון חסידישע זאכן, ס'איז גארנישט, ס'איז ליגנט, ס'איז בלאף, ס'איז געמאכט אז די פראפאגאנדע זאל שפילן. איך וויל ענק זאגן, ס'איז די דרכים זענען בחזקת סכנה. מיט די זונות איז נאך א סכנה, און ס'איז נישט געמאכט אז מען זאל פארן, מען פארט אוועק אן א ווייב, ס'איז נישט דא קיין איימת בעלה, ס'איז נישט דא קיין איימת אשתו, און ס'איז א חרבן. מען האט מיר פארציילט אז ס'איז געווען פרוילעך אין דעם גרויסן האטעל וואס איך רעד אייביג פון דעם אין קראקע, דארט איז אפילו דא א מקווה, פארשטייסט? ער גייט אין מקווה פארן דאווענען, ער פארט דאווענען צום רמ"א'ס ציון, און עט די ענד אוו די דעי, ביינאכט, גייט ער מיט א זונה? ס'איז געפערליך. איינער פרעגט מיך עפעס א ברסלב'ער, ביסט דאך אמאל געווען א ברסלב'ער, וואס ביסטו געווארן אזא שונא? זאג איך אים, איך בין נאך היינט אויך א ברסלב'ער, איך האב עס נאר אנדערש אפגעטייטשט ווי עטץ האטס אפגעטייטשט. איך האב אפגעטייטשט אז ר' נחמן האט אונז אויסגעלערנט אז מ'זאל זיך מתבודד זיין און רעדן צום אייבערשטן, און דאס קען איך טון אפילו אן דעם ציון פון ר' נחמן. און בכלל איך קוק ווער דארט גייט פאר, איך האב דאך דארט געארבעט, דער ישראל מאיר גבאי וואס האט געבויעט רוב קברי צדיקים איז א זנאי, איך האב געדינגען אמאל א דירה אין פושקינא זעקס און פֿערציק און די ס'איז געווען דארט איינער פיש, ער האט מיר אנגעזאגט זאל זאגן זי זאל אלעס ארויסנעמען אפילו אירע קליידער זי טאר נישט קומען, ווייל ווען נישט קומט זי דאך ביינאכט זוכן אירע קליידער, קיצור ס'איז געק איך האב מיך אויסגענומען, זי איז געקומען ביינאכט און זי איז געקומען זוכן אירע קליידער. בקיצור, איך האב איר נישט געעפנט די טיר, זי טוט אנהייבן צו האקן, האב איך געעפנט די טיר, איך בין ארויסגעלאפן, איך בין אראפגעגאנגען צום פיש, לייבי פיש, און איך בין דארט געשלאפן אויף די באנק, אבער בעפאר איך בין אראפגעלאפן פרעג איך איר איך האב דיר דאך געזאגט זאלסט נישט קומען, זאגט זי ישראל מאיר גבאי קומט אויכעט, איך קום צו אים אויכעט, וואס ביסטו אנדערש פון אים? איך האב אים אסאך מאל געטראפן אין אומאן ווי ער דרייט זיך מיט די חברה, אמאל האב איך געזען ווי א פרוי שרייט אויף אים, וואס קענסט נישט געבן נאך פופציג גריווענע? וואס האסטו אנגע'חזיר'ט פון די פרוי? ער האט געבויעט אלע קברי צדיקים, סאו קענט איר זיך שוין פארשטעלן, אונז האמיר א פראבלעם אהן דא אז ס'מוז זיין ערליך געלט. איך האף ער האט נישט געבויעט אין יאמפעלע ווייל דארט האט מען מיר געזאגט מען מוז בויען א מקווה ווען נישט טאר מען נישט גיין צום ציון, האב איך זיי געזאגט דעמאלטס בוי איך נישט, איך בוי נישט קיין מקווה'ס ביי קברי צדיקים, איז למעשה איך האף אז נישט גבאי האט עס געבויעט ווייל ער האט געקענט זיצן אויף א זונה ביינאכט און קומען בויען בייטאג, און מען טאר נישט גיין צו ר' יוסף יאמפעלע אן גיין אין א מקווה. כ'האב געזעהן אז ס'איז געווען איינער נתן מיימון מיט נחום סאלאטש, דער נחום סאלאטש ווייס איך נישט בכלל פון ווי ער קומט, ערגעץ פון אפריקע, איך ווייס נישט פון וועלעכן, פון ווי ער איז, צו ער איז א איד צו ער איז א גוי, איך ווייס גארנישט, ער האט זיך ארומגעריסן מיט נתן מיימון טאג און נאכט, זיי האבן אפגע'גנב'עט דעם אלטן איד ר' מעכל, זיי האבן צוגע'גנב'עט די לאנד פארן בית מדרש, ער האט זיך געבויעט א האטעל, ער האט צוגענומען צוויי מקווה'ס וואס איך האב געבויעט אינדרויסן, ער איז נישט קיין נארמאלער מענטש אינגאנצן אויך נישט, ווייל איך האב נישט געקענט מיט אים האנדלען. כ'האב נאר געהאנדלט מיט ר' מעכל. זיי צוויי זענען געזעסן בא'גנב'עט דעם ר' מעכל בלינדערהייט. איינמאל זאגט מיר ר' מעכל, זיי האבן עס אויסגעארבעט, דער נ, נחום סאלאטש, אז עב, ס'פעלט אים אויס צוויי הונדערט טויזנט דאלער אויף עפענען ראש השנה, איך זאל אים געבן א הלוואה. זאג איך אים, איך געב דיר זייער גערן, דו האסט א דירה אין ירושלים אין די בעסטע געגנט, ס'איז ווערט מסתם פיר פינף הונדערט טויזנט דאלער, ס'איז דארטן ער רבי מעכלע האט געוואוינט דארטן ווי רבי אידעלע האט אמאל געוואוינט ער האט איבער גענומען צו אפגעקויפט רבי אידעלע דעם דזשיקעווער רבינ'ס הויז. בקיצור זאג איך איך געב דיר גערן געב מיר דעם דיד פונעם הויז און זיי זאגן ניין ניין ניין ניין דאס נישט פארשטייסט זיי האבן געוואלט איך וואלט כאפן צוויי הונדערט אלפים רבי מעכלע וועט אפשטארבן און דערנאך מוז מען זאגן העי גיי צו רבי מעכל. איז געווען איינער ראס עפעס ער איז געווען אן אינשורענס עידזשענט.

א יונגערמאן פון אמעריקע א מולטי מיליאנער, כ'האב אים געבעטן געב נישט צו עסן דא אין אומאן ווייל איך ווייס די שחיטה איז טרייפה, איך בין אמאל מיטגעפארן אויף פאלטאווע צו די שחיטה און אמאל בין איך געפארן אויף מונקאטש מען האט גע'שחט'ן, חיים לעזער מייזעלס איז געווען די ראש השוחטים, איך זאג ענק רבותי נבילות און טריפות איז געווען ווייל ס'איז נישט געווען אפילו קיין סיסטעם, גוים האבן גענומען האט איבערגעדרייט די בהמות, די בהמה האט געכאפט א שאס אין קאפ, ס'איז אלץ דזשאוקס געווען. האב איך יענעם איד געבעטן, איך דענק נישט ווי ער הייסט, איך מיין ער האט געהייסן זינגער, זאג איך אים, געב נישט צו עסן דא פאר אידן, יעדער זאל זיך מיטברענגען א קען טונא פיש און א קען סעמאן, האט ער געטענה'ט, ניין, ניין, ניין, ער האט עס געטון צוויי צו דריי יאר, היינט הער איך ער איז געווארן א יורד, ער האט נישט גארנישט, אין ירושלים זיצט ער, ער גייט אין די גאס מיט צוגעמאכטע אויגן און צוויי חברה שלעפן אים, ווייל ער זאל חלילה נישט נכשל ווערן מיט הסתכלות אסורות. איז בקיצור, דאס זענען נאך די פרומע, רעים וחטאים אבער לשם מאוד, צוויי מענטשן דארף מען פירן, קומט אויס אז צוויי מענטשן ווערן נכשל מיט הסתכלות אסורות אבי ער זאל נישט נכשל ווערן. יעצט וויל איך ענק פארציילן א מעשה, אין חעלעם, איר ווייסט אין חעלעם די באקאנטע שטאט, איז געווען אמאל ס'איז געפאלן שניי אויף די גאנצע שטאט און ס'האט אויסגעזען אזוי שיין ווייס, א מחיה געווען צו קוקן. האט מען באשלאסן אז קיינער טאר נישט טרעטן אויפן שניי, קיצער פרעגט איינער נו וויאזוי וועט די רב גיין דאווענען די רב מוז דאך גיין אין שול, האט מען באשלאסן אז מ'עט נעמען פֿיר מענטשן זאלן טראגן דעם רב, שטאטס איין רב זאל גיין וועלן גיין פֿיר מענטשן אים טראגן. ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך, איך קוק וויאזוי דארטן גייט צו אלעס זעה איך אז דאס איז, קיין גרויס געטליכקייט און אידישקייט ליגט נישט אין דעם. ס'דא דא א מעטראפאליטען דזשואיש טשעריטי פאר די פּור, ס'איז געמאכט פאר אלטע פרויען אין די איסט סייד און אין ברוקלין, און ס'איז געמאכט אז מ'געט צו מיעלס, מ'געט, מ'טוט, פארשטייסט, איז געגאנגען די נאנטע מענטשן דארטן, איינער ראפפויגל מיט אלע חברה, געסייפענט מיליאנען און געשיקט אויף אומאן, דער איד אין אומאן האט דאך געלט צו פארן צום רעבין, ווי קענסטו אים געבן ארעמע געלט פון פרויען וואס זיי האבן נישט, זענען אלמנות און זיי האבן נישט. פון ווי צו לעבן. נאר די רבי, ס'איז די רבי'ס א זאך. דאס איז געווען אלץ די תירוץ. איך האב זיי אייביג געזאגט מוסר. נאכדעם דער האטעל האט מען געגעבן דארט צו עסן כשר'ס, ס'איז געווען טרייפה. איך האב עס שוין פארציילט צענליגע מאל, איך דארף עס נישט איבער'חזר'ן. מען האט אריינגענומען א שייגעץ, א לאו לייף, וואס ער הייסט מאיר ראטה. די, איך געדענק דעמאלטס ווען מען האט אים געוואלט ארייננעמען צו די עדה, איז ער, רבי משה אריה פריינד האט בשום אופן נישט געוואלט אים נעמען, ווייל ס'איז געווען חברה וואס זענען געקומען זאגן ער איז א לאו לייף. בקיצור, מען האט אים יא גענומען, ווייל אויב נישט האט מתמידים געסטראשעט זיי מאכן זיך אליין, די עדה איז דאך נאר געבויעט פון דעם וואס מען האט געסטראשעט, מען האט נישט געוואלט נעמען הרב ר' משה'ן דעם ראש בית דין, האט מען געסטראשעט מען מאכט זיך אליינס האט מען אים אריין גענומען, און שטעל דיר פאר יעדן לץ וואס האט געוואלט אריין קומען האט מען געמוזט אריין נעמען, און היינט ווייזט זיך אויס אז זיי געבן טרייפות צו עסן, סאו עניוועי, די גאנצע קרעמל פון אומאן דאס איז נישט אין דער ארדנונג. און יעצט, יצא מה שיצא, דאס אלעס וואס איך זאג איז דאך נאר די פארשפייז, מען פארט דארט אראפ, ס'איז פול מיט דראגס, ס'איז פול מיט זנות, ס'איז פול מיט אלעס, יעדער ווייסט דאס, און דאס איז נישט קיין סיקרעט אפילו, און ס'קומען דארטן פרענקן זיי האלטן נישט שבת, זיי זענען ממש גוים. זאג איך דאס איז דעם רבינ'ס א זאך? אה אקעי, אויב אזוי איז שטייען מיר אונז אסאך העכער פונעם רבינ'ס א זאך, אונז פארן מיר נישט אויף אומאן, און אונז דאווענען מיט א מנין שומר תורה ומצוות. פארשטייסט? סאו וועגן דעם די גאנצע זאך דזשאסט דאז נאט מעיק סענס ענימאר. כ'האב זיי אלץ געבעטן, עטס פירטס ענק שלא על פי תורה, ר' נחמן האט געזאגט קענסט טוהן מיט מיר וואס דו ווילסט אבער קענסט נישט רוקן איין אות פון א סעיף קטן אין שלחן ערוך. אלעס איז דארט געווען שלא על פי תורה. משה קרעמער האט געוואלט וואוינען מיט זיין ווייב פרייע ראש השנה ביינאכט ווייל ס'שטייט אזוי מ'זאל נישט וואוינען ראש השנה ביינאכט, אז איינער פילט אז דער יצר הרע איז זיך מתגבר אויף אים זאל ער יא וואוינען און ער זאל גיין אינדערפרי אין די מקווה. זעט אויס אז משה קרעמער האט געפילט אז טאמער ער וועט נישט וואוינען מיטן ווייב ביינאכט וועט ער צוקומען צו זרע לבטלה אדער קרי, איז ער געווען דער ערשטער פורץ גדר אז מ'זאל יא ברענגען פרויען. יעצט איך האב געשריגן לכתחילה מ'דארף לאזן קומען פרויען, נישטא אזא זאך אז מ'לאט נישט פרויען ווייל די גאנצע זנות טוט זיך אפ ווייל מ'קומט דאך אן די פרוי, האבן זיי געטענה'ט חלילה ס'וועט ווערן פריצות, אבער ווען משה קרעמער האט געדארפט זיין ווייב דווקא ראש השנה ביינאכט, אה דעמאלטס איז שוין געווען אנדערש דער מצב. און זייט דעמאלטס קומט יעדער ברענגט זיך מיט די פרויען, און ס'קומען מיידלעך דארט, ס'קומען סתם זונות, ס'קומען פון ארץ ישראל, אז מ'כאפט א זונה וואס זי איז פון אומאן איז דאך איין עבירה, אז זי איז א גויטע, אז דו כאפסט א אידישע איז דאך דא איסור נידות וואס די תורה זאגט ס'איז א נידה, יענץ איז כרת מדברי סופרים און דאס איז כרת מן התורה, אזוי ארבעט עס, דאס איז דעם רבינ'ס א זאך. פרעגט מיך איינער פארוואס איך בין אזוי קאלט צו די גאנצע זאך, זאג איך ווייל כ'האב צוגעקוקט צופיל, כ'האב צופיל געזען, ס'איז א שרעק וואס דארט גייט פאר, ס'האט נישט א טראפ יראת שמים, ס'האט נישט ווער ס'פירט עס, סיראטא איז דער גאנצער פירער, כ'קען נישט זאגן אויף זיכער נאר איך האב איבערגעלאזט די מקווה, כ'האב געדארפט צוריק קומען צו כשר'ן די מקווה, און סיראטא האט געזאגט וואס דארפסטו האבן נחום ראזענבערג איך וועל דיר אלעס מאכן, און ער האט עס אנגעפילט מיט וואסער, איך האלט אז ס'איז נאר דא מים שאובין בהמשכה דארט. ווייל איך האב געמאכט אן אוצר און מ'קען נישט גיין נאר דורכ'ן אוצר, איך האב געזען אז דער אוצר איז טרוקן. סאו מאיר סיראטא קען טובל'ן פרויען מיט שאובין בהמשכה אויך. דאס איז דאך דאס לצנות וואס ס'גייט פאר. פרעגט מיך יעדער פארוואס איך בין אזוי קאלט. ס'הייסט אזוי, קרי וואס מ'חלומ'ט ביינאכט ווייל מ'האט געטראכט בייטאג איז אזוי הארב אז מ'מוז זאגן צען קאפיטלעך תהילים. און מ'מוז לויפן אין די מקווה, מ'מוז געבן א פרוטה לצדקה.

אה, אויף דעם דארף מען אבאכט געבן חלילה, ווייל ס'קען ארויסקומען א חרבן. דארט זאגט מען די אלע שטותים. זיץ אינדערהיים מיט די ווייבער און אויף די ווייבער. און פארטס נישט אוועק. יעצט איז דא וואס זיי נעמען מיט קינדער אויך. כ'האב ענק פארציילט, ס'האט מיר איינער דערציילט, זיין זון איז דארט געווען, ראש השנה, ער קען מאמע שפראך. איז געקומען איינער האט אים געזאגט, ווילסט ארויסגיין אין טוילעט? ביי מיר אויבן אין פושקינא אין דעם און דעם נאמבער, קענסטו נוצן דעם טוילעט. און ער קען די שפראך, זאגט ער אים, דו חזיר דו גיי אוועק פון מיר. און דאס איז וואס דארט גייט פאר. סאו. די עסן איז אלעס טרייפה, כ'האב ענק שוין געזאגט מ'האט יעצט געכאפט אין ארץ ישראל מ'האט אריינגעברענגט כ'מיין זעכציג טאן טרייפה פלייש, עס איז אלעס אין די שענסטע מסעדות רעסטעראנטס אין ארץ ישראל, די בעסטע פליישן, ס'איז אלעס געווען טרייפה, נישט נאר ס'איז געווען טרייפה, מ'האט עס געקויפט ביליג אין סענטרעל און אין סאוט אמעריקע ווייל ס'איז שוין געווען פעסט דיו אויך, די טעג איז שוין געווען מ'האט שוין נישט געטארט אפילו פארקויפן, פארשטייסט? און דער עולם האט הנאה, הא? ס'גייט א לעבן. עניוועי, למעשה ס'איז נישט דארט דא כשר צו עסן אויך נישט, זיי זאגן ס'איז דא כשר, א הכשר פון די עדה, די עדה איז דאך נישט דארט, און ווען זיי זענען דארטן זענען זיי דאך אזוי כשר ווי אין ארץ ישראל, סאו וויל איך יעדן איינעם בעטן קיינער זאל נישט פארן, ווער ס'האט געזאגט מ'זאל פארן פיר מאל דאס האט אלעס ר' נחמן נישט געזאגט, דאס האט מען אלעס געמאכט די נאכ'דיגע חברה, זיי האבן געזען אז ר' נחמן האט איבערגעלאזט א אוצר, ער האט אבער נישט איבערגעלאזט קיין חסידים ווייל די רדיפות איז געווען גרויס, האט מען זיך צוזאמגעהאלטן אויף וועלכן אופן מ'האט נאר געקענט, נאך א מזל זיי האבן נישט געזאגט מען זאל פארן פיר מאל א וואך, נאר פיר מאל א יאר. מיט קינדער טאר מען נישט פארן, און עסן זאלסטו דיר מיטברענגען א קען טונא און סעמאן. אזוי פלעג איך דארט זיין, איך בין געווען דארט חדשים, איך האב געבויעט די מקווה, איך האב פון זיי גארנישט געגעסן, כ'האב מיטגעברענגט טונא, און סעמען, און קענד גודס, און דאס האב איך געגעסן, און ברויט איז נישט געווען, ווייל ברויט נאך צוויי דריי טאג ווערט עס הארט, מען קען עס נישט נוצן, האט מען נישט געגעסן ברויט. שבת האב איך נישט געהאט קיין חלה, איך וויל נישט קויפן דארט אין זייער מלון, ווייל איך האב געהאלטן ס'איז טרייפע, איך האב געזאגט דעם גוי ברענג מיר אריין דזשעם, האט ער געברענגט, איך האב געמיינט ער וועט עס ברענגן פון פרידזשידער, דערווייל איז ער ארויס צום גוי און האט עס געקויפט אין סטאר. איך האב געשריגן נאך דעם אויף דעם מאיר, סטייטש וואס גייט דא פאר, האט ער געזען מיך פטור צו ווערן, איך בין זייער צופרידן אז איך בין פטור, איך האב עס נישט געברויכט, כ'האב קיין געלט נישט געמאכט, איך האב געזען אז איך בויע פאר די סטרא אחרא מיט די קליפות, קיין קדושה איז דארט נישט געווען, פרויען טובל'ן זיך שוין יארן, ס'איז נאך היינט נישט דא קיין געהעריגע פרויען מקווה. יעצט זאל מען וויסן זייער קלאר ווער ס'טראגט דארט א קינד, זיי זאגן ר' נחמן האט געזאגט ווער ס'וועט קומען צו מיין ציון ביז צו די זיבן יאר, ער וועט גיין מיט א ווייסן קיטל צו די חתונה. איך קען אסאך וואס זענען געפארן פאר די זיבן יאר און זענען היינט די גרעסטע פורקע עול'ניקעס, די אלע זאכן איז נאר געזאגט און איך ווייס נישט ווער ס'האט עס געזאגט, און בפרט נאך ווען ס'איז א סכנה צו נעמען קינדער, א קינד צו נעמען אויף אומאן, דער טאטע גייט אריין אין גרויסן קלויז און ער דאווענט דארט ראש השנה און שאקלט זיך און דער זון זיצט אינדרויסן און ער איז אדער לעבן די טוילעטס אדער לעבן די סינקס אדער איז ער אויבן אין פושקינא ביי איינעם אין די דירה. ס'איז א שרעק וואס דארט גייט פאר, איז במילא וויל איך יעדן ווארענען, איך קען נאר טון אזויפיל ווי ווארענען, ס'העלפט, איך ווייס ס'העלפט פאר אסאך מענטשן, זיי האבן מיר געזאגט, כ'בין געווארן אינגאנצן קאלט פון די גאנצע געפארעכצער, ווילסט האבן א ציון? ס'איז דא דא דער רימעניצער רבי, איר ווייסט אין רימעניצע זאגט מען איז היינט דא א גרעסערער עולם ווי ביים הייליגן סאטמאר רב, ס'איז דארטן א פלאץ וואס איז טווענטי פאר סיקס איז דארטן דא מענטשן און מענטשן זאגן ישועות ווייל כ'וויל דאך אויסלערנען איין זאך. אונז הייסט מיר א עם קשה עורף ווען אונז זאל מיר נישט זעהן ישועות וואלט מען קיינמאל נישט געגאנגען קיינמאל נישט און מ'זעהט ישועות שלא כדרך הטבע. דארפסט נישט גיין פארן אויף רוסלאנד אויף רימעניץ דו האסט אים דא אין מאנסי און קענסט גיין צום סאטמארע רעבן און קענסט גיין צו די אלע אין קווינס איז דא די אלע בתי חיים'ס ווי ס'ליגט ר' יעקב יוסף די רב הכולל. מיט די אלע אנדערע. ס'האט זיך נאכנישט אויסגעלאזט קיין צדיקים ביי כלל ישראל. איך געדענק ווען ס'האט זיך אויסגעבראכן די מלחמה אין ארץ ישראל, און ס'איז געווען סיקסטי סעווען, איך בין געווען דעמאלטס אין ארץ ישראל, אבער כ'בין ארויסגעפארן פארדעם. כ'האב געזאגט פארן אמרי חיים, איך וויל זען די ניסים פון אינדרויסן. ער האט געזאגט, מ'וועט זען די גרויסע ניסים. זאג איך, כ'וועל עס זען פון לונדון. איז געדענק איך דעמאלטס אז די. גערער רבי דער בית ישראל האט געזאגט פאר טשיבינער רב הרב שנייערסאן זי"ע האט ער געזאגט כלל ישראל דארף א גרויסע ישועה ס'האבן זיך צוזאם גענומען פיר פעלקער איך וויל אז אונז זאל מיר גיין אינאיינעם מתפלל זיין זיי האבן אפגעשמועסט ער זאל קומען היינט איך ווייס דריי נאכמיטאג בקיצור טשיבינער רב איז געקומען צום גערער רבין און נאכדעם פרעגט דער טשיבינער רב דעם גערער רבין און צו וועלכען ציון גייען מיר האט ער זיכער געמיינט מ'עט זאגן איך ווייס צו רבי שמעון בן יוחאי צו אפשר נאך גרעסערס מען גייט גאר צו רבי עקיבא, דער רבי פון רבי שמעון בן יוחאי, זאגט ער, ניין, מען גייט צו אייער שווער, צום טשעבינער רב, וואס ער ליגט דא אין ירושלים. האט ער געזען ווי ער וואונדערט זיך מורא'דיג, ס'איז דא אזעלכע גרויסע צדיקים, גייט מען צו זיין שווער, צום פריערדיגן טשעבינער רב? האט ער אים געזאגט אזוי, קודם כל, אונז האמיר זיך געקענט, ממילא האב איך א צוטריט צו אים. ס'געט א פאל אריין צו ר' שמעון בן יוחאי, דער איד איז שוין נישט געווען אויף דעם עולם איך ווייס וויפיל טויזענטער יאר, איז ווען דו ביסט א איד וואס דו זיצט און לערנסט די מימרות פון ר' שמעון, אה, האסט א שייכות מיט אים, אבער אז דו האסט קיינמאל נישט געלערנט זיינע מימרות, און דו ביסט דאך נישט נוהג זיך צו פירן בקדושה וטהרה אזוי ווי ר' שמעון פארלאנגט, וואס האסטו פון דעם גאנצן ר' שמעון בן יוחאי, ער קען דיך נישט, דו קענסט אים נישט, ער קומט אפילו דיך נישט אויסהערן. דער ישמח משה זאגט אז מען זאל געבן א פרוטה פאר צדקה, וועלכער איד ס'עט גיין זאגן פאר דעם און דעם צדיק אז איך קום מתפלל זיין. כ'האב אמאל געהערט פון ר' אברהם מרדכי פאלאטשעק האט ער פארציילט אז ס'איז געווען א חליצה אין דארטן אינדערהיים אין קאלוב און מ'האט געווארט און געווארט איז איינער צוגעגאנגען צום קאלובער דאס איז נישט דער הייליגער קאלוב דאס איז געווען ר' אברהם מרדכי'ס רבי ר' מנחם ברודי האט מען אים געפרעגט וואס ווארט איר זאגט ער די נשמה איז נישט געקומען. איך קען נישט מאכן חליצה נאר אז די נשמה איז דא. האט ער געזאגט, נו וויאזוי וועט מען ברענגען די נשמה? האט ער געזאגט פארן שמש, דא האסטו אזא א פרוטה לצדקה, און גיי אין צו בית החיים וועסטו געבן א פרוטה, זאגן אז ווער ס'וועט גיין מודיע זיין פאר די און די נשמה אז מען זוכט אים אין בית מדרש, דער זאל האבן די זכות פון די פרוטה. האט זיך אנגערופן דער רבי מנחם ברודי, כ'האב געזען אלע נשמות, נאך פון הונדערטער יאר זענען אלע געלאפן,

שטעל דיר פאר ווען רבי שמעון בן יוחאי צו א גרויסער צדיק פון די פריעריגע זיצט אזא ר' מעכעלע זלאטשובער ער זיצט ביים בית דין של מעלה דו ווייסט וואס דאס מיינט? ער נעמט יעדן אראפ פון די מעפ פון זיין גרויסע קדושה עס קומט א איד ווי טשעבינער רב ער איז אליינס געווען א מיטגעמאכטער מענטש, ער האט געהאט קינדער, איינער האט אים אמאל געפרעגט כ'האב געהערט זאגן טשעבינער רב האט געהאט צוויי זין וואס האבן געקענט כל התורה כולו, האט ער אנגעהויבן צו לאכן, זיי האבן געקענט כל התורה כולו, עס זענען געווען צוויי לעבעדיגע ספר תורות, און דאס האט ער פארלוירן, און די אייניקלעך האבן זיך געכאוועט ביי גויים, וואו מ'האט עס אוועק געגעבן פאר די קריג, נאכדעם האט מען נישט געטארט גיין רעדן מיט זיי. ער האט געזעהן אונזער דור, ער האט געזעהן וואס אידן האבן מיטגעמאכט. ער איז געווען ביי היטלער'ס מלחמה, ער איז געווען אין סיביר, ער איז געווען פיר יאר אין סיביר, איך האב געזען א תשובה ווי ער שרייבט ס'איז אן עגונה אין סיביר, זאגט ער מען זאל נאכקוקן יעדן מראה מקום ווייל ער האט שוין פיר יאר נישט געזען קיין ספר, ער האט געוואוסט וואס דאס הייסט חבלי, צער גידול בנים און חבלי משיח, צו אים קען מען גיין, צו אים קענסטו דיך דורכרעדן. דו גייסט צו ר' נחמן, דו האסט נישט מיט אים א שייכות. און דו עסט טרייפות, דו ברענגסט קינדער אין א מקום סכנה, דו ברענגסט דיך אין א מקום סכנה, און דו האלטסט אז דאס מיינט דער אייבישטער, לו עמי שומע לי, אז ווילסט כ'על ענק זאגן א זאך, נעם דאס געלט וואס ס'קאסט צו פארן אויף אומאן און קויף פאר דיין ווייב א שיין קלייד מיט א טיכל, אדער אז זי גייט מיט א שייטל קויף איר א שייטל, קויף פאר די קינדער אנטועכטס אזוי ווי דער רמב"ם זאגט, און די שעות וואס דו פארסט מיטן פליגער און דו קוקסט אויף די סטוארדעס און זי לייגט זיך ארויף די הענט אויף דיר דיר צוצובאקלען דעם סיעט בעלט. די צייט עסטו נעמען זאגן אביסל תהילים, ער זאגן תיקון הכללי, עסטו האבן די זעלבע עשר עטרות וואס מען זאגט אז ר' נחמן האט געזאגט אז נאר ביי זיין ציון קען מען דאס פועל'ן, און זאלסט וואטשן אז דו האסט חברים וואס זיי פארן זאלסטו זיי מזהיר זיין, אלעס איז דארט נבילות וטריפות, אלעס. די ברסלב'ער זאגן אז ס'געווען אמאל א גרויסער בעל עבירה, בועל געווען עריות מיט אלעם, און ר' נתן צו איינער פון די תלמידים פון ר' נחמן האבן אים געברענגט צום רעבינ'ס ציון און זיי האבן געזאגט, ביז יעצט האב איך זיך מטפל געווען מיט דיר, פון יעצט וועט זיך דער רבי מטפל זיין, פארשטייסט? דאס איז אלץ די פוסטע שטות און ברענגסט מענטשן דארטן אויף אומאן, ס'טוט זיך דארט אפ. יא, זעהט אויס דער רבי איז זיך מטפל מיט זיי, ס'איז צרות. יעצט איך גיי דא דורך גרינפעלד סטאר אויף לי עוועניו, וואן טווענטי עיט לי עוועניו, איז דא דא סקידס פון פלייש אינדרויסן, דער איבערנעמער איז נאך נישט דא, לייגט מען עס אראפ אינדרויסן, יעצט איז דא דא, ס'איז ארום גענומען די סקיד, אבער ס'איז אזוי ארום גענומען אז ס'איז דא א גאנצע באקס אינמיטן וואס אדער מען קען עס אוועק גנב'נען, אדער מען קען דארט אריין לייגן וואס מען וויל, סתם א מוות חלילה, און דאס איז וואס דא טוט זיך די גאנצע צייט, די גאנצע הכשר איז גארנישט ווערד. ס'איז אלעס א דזשאוק מיט א לצנות. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, די קינדער שפילן אזא זאך וואס דאס הייסט בליינדפאלדעד, מ'געט א דעק צו יענעם די אויגן און די טיטשער שפילט, ס'איז אזא געים, מ'טרייט צו געסן ווער ס'איז לעבן דיר צי כדומה, ס'איז יעצט געווען אין צייטונג אז אין א סקול האט מען געשפילט בליינדפאלדעד און די טיטשער האט ארויסגענומען זיינע פרייוועט פארטס און ער האט עס געשטופט אין די קינדער, נו היינט איז דאך אלעס אויף ווידיאו, וויאזוי יענער האט פארגעסן אז ס'איז דא א ווידיאו וועל איך אויך נישט פארשטיין, און מ'האט אים איינגעזעצט. עטס דארפטס דאס אויסלערנען די קינדער, קיינער טאר דיר נישט צומאכן די אויגן צי פארשטעלן די אויגן, די קינדער שפילן, מען געט א דעק צו יענעם די צוויי אויגן פון די בעק, דאס אלעס ברענגט זנות, ענד יו העוו טו טיעטש דיס טו יור טשילדרען. מיט אנדערע ווערטער, דו דארפסט מסביר זיין די קינדער אז עני הידען זאך, צי דו ביסט. הידן פון די מענטשן לעבן דיר, צי די מענטשן זענען הידן פון דיר, עניטינג דעטס הידן איז א ביג פראבלעם, און ס'וועט קיין גוטס נישט ברענגען. מ'דארף אויסלערנען די קינדער אזוי ווי אין א מיליטער, מ'קומט אריין, מ'מוז אלעס ארום און ארום מוז מען שוין געבן א בליק און וויסן וואו מ'איז און וואס און ווער און ווען. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן, ס'דא מ'גייט ארום אין בית מדרש, מ'נעמט צאם געלט, עזר לתלמיד הייסט עס דאכט זיך מיר, אז מ'העלפט, שוואכע בחורים זאלן קענען סוקסידן, ס'קאסט דאך אסאך געלט, די עלטערן האבן נישט, איז געבט מען צו צושטייער, איז כ'האב ענק געוואלט זאגן, אין פאבליק סקול איז אויך דא שוואכע גוים, פארוואס דארפן זיי נישט האבן קיין עזר לתלמיד, ווייל די גאווערמענט באצאלט פאר דעם, דער גאנצע צדקה פון עזר לתלמיד איז אז זאליקא מיט שאפראן רב מיט די אלע שקצים זאלן זיי קענען ווייטער פאקעטן דאס געלט וואס די גאווערמענט געבט פאר שוואכע קינדער, כדי מ'זאל באהאלטן די שטיק שטיק שיקט מען און יונגעלייט אז זאלן צוזאם נעמען געלט פאר עזר לתלמיד דאס איז דיך אויסלערנען די אלע פראבלעמס וואס אונז גיימער דורך גייט יעדער איינער דורך אין די גוישע וועלט אויך און במילא אז די גאווערמענט געט פאר שוואכע קינדער נעמען עס די רבנים און זיי לייגן עס אין טאש ווייל די קינדער זאלן האבן דירות מיט הייזער שיקט מען ארויס שליחים עזר לתלמיד ס'איז א רשעות וואס די וועלט האט דאס נישט געהערט. יעצט איך הער אז ס'עפענט זיך א ישיבה אין ווילימסבורג פון אַכצן יאר און העכער וואס מ'וועט לערנען א פאך אויך. ס'איז זייער וויכטיג אז טאטעס זאלן זיך אינטערעסירן, ווייל עס קען זיין אז ס'איז א גרויסע ישועה. ז'האבן עדווערטייזט טרי פאר סעווען פייוו עיט פייוו סעווען זירא וואן סעווען. אזוי דארף זיין. דער בחור האלט נישט ביי לערנען מער א גאנצן טאג, זאל ער זיך לערנען א פאך. יעצט, די לעיקוואוד סקופ האט ווידער געשריבן אז אפראקסימעטלי סיקס פארטי פייוו פי עם אן טוסדעי איווענינג, א סיקס יער אולד גירל וואז פלעינג אוטסייד,

שוין די דריטע פאל די לעצטע צוויי וואכן, איך האלט ער זאל יו שוד קיפ איט אפ, זעץ אפ א פאר קאלעצקי קעיסעס, גיין זיך אויסלערנען די ראשי ישיבות אז סאיז נישט קיין דזשאוק און מען דארף גיין צו די פאליס, מלכיאל קאטלער ער האט דאך נישט קיין פראבלעם און טאמער האט עפעס געשעהן מיט זיינס א קינד כאפט ער נאך א ווייב און מאכט אן נאך א שטוב מיט קינדער, צו דער אלטער מתתיהו סאלאמאן וואס מען האט אים געברענגט פון ענגלאנד. יעצט, די אינסידענט איז בינג אינוועסטיגעיטעד, באט וויט ספרינג און סאמער סיזענס אפראוטשינג, פערענטס אר בינג עסקד טו בי ווערי ווידזשעלענט, רבותי, דאונט פלעי געימס וויט יור טשילדרען. כ'האב ענק אויך געוואלט זאגן אז ס'דא אן ארטיקל אז יו עס פירמס אינוועסטינג טענס אוו מיליאנס אוו דאלערס אין איזרעילי מאריוואנע, יעצט ווייסט אין ארץ ישראל מעג מען דאך אנפלאנצן מאריוואנע פאר מעדיקל, און זיי האבן גוטע פלעצער וואו אנצואוואקסן מיט אלעם. איז בקיצור, געדענקט איך האב ענק געזאגט אפאר חדשים צוריק אז ליצמאן האט געוואלט מאכן מיט סאטמאר דא מיט דעם משה אבות המוסר מיט זיין זוהן מ'האט געוואלט מאכן אז מ'העט מעגן אנפלאנצן דא אין אמעריקע, אמעריקע האט זיי אלע אנגעפיפן קוים מ'האט זיי גארנישט נאכגעגעבן, אבער אין ארץ ישראל פלאנצט מען יעצט אן, יעצט אין ארץ ישראל איז נישט ליגעל פאר מעדיקעל און אין אמעריקע איז יא ליגעל, פלאנצט מען יעצט אן אין ארץ ישראל און מ'העט עס אהער ברענגען. יעצט מ'וויל מאכן אז ביז יאר צוואַנציק צוואַנציק, יעצט איז צוואַנציק זעכצן ס'הייסט פֿיר יאר ארום, העט מען אנפלאנצן דרײַ און צוואַנציק ביליאן דאלער, ביליאן נישט מיליאן נאר ביליארד, יעצט אמעריקאנער קאמפעניס האבן ביז יעצט אינוועסטעט פֿופֿציק מיליאן דאלער די לעצטע פאר יאר פאר לייסענסעס און אזוי ווייטער, יעצט זיי זאגן אז זיי האפן אז אין דעם קומענדיגן יאר אליינס העט זיין. וועט מען אנוואקסן הונדערט מיליאן דאלער. יעצט אין קאליפארניע און אין קאלאראדא קען מען באקומען מעדיקל מאריוואנע אין זייער אסאך פעלער, און יעצט איז ליצמאן, וואס ער איז אן אולטרא ארטאדאקס איד, ער מאכט עס גרינגער אין ארץ ישראל אז מען זאל עס קענען האבן פאר מעדיקל. יעצט וואס איז די סיבה פארוואס מען פלאנצט עס אן אין ארץ ישראל? פשוט ווייל ס'איז ביליגער. זיי זאגן וואס ס'קאסט צו פראדוצירן אין אמעריקע א האלבן מיליאן דאלער איז די זעלבע זאך קענסט האבן אין ארץ ישראל צווישן הונדערט פֿינף און צוואַנציק ביז הונדערט פֿופֿציק טויזענט דאלער. יעצט איינער שרייבט אין די בלאג אז ער האט פארלוירן זיין טלית און תפילין אין jfk עירפארט אפריל דעם פערדן, ער שרייבט דא זיין נאמען איך וויל עס נישט ארויסגעבן ווייל איך וויל נישט מאכן חוזק פון אים, כ'האב דיר געוואלט זאגן טאמער טרעפסט עס נישט קענסטו גיין אין סאטמאר אין קליימער איז דא נחום ראזענבערג'ס טלית און תפילין שוין מסתמא כ'ווייס אַכט נײַן יאר וואס מ'האט עס קיינמאל נישט געטאטשט איז במילא קענסטו עס יוזן. פארוואס נישט? אויסער אז דער וואס פלעגט גנב'נען א טלית און תפילין האט עס שוין אוועק געגנב'עט דעמאלטס איז שוין נישט דארט. און יעצט כ'האב אויך געוואלט זאגן זייער א וויכטיגע זאך מען עדווערטייזט יעצט אין אלע האטעלס אז מען פארט אויף פסח כ'האב גערעדט פאריגע וואך אז מען זאל נישט פארן ווייל דאס איז נישט אויסגעהאלטן על פי הלכה דער משגיח זאגט אפילו נישט אויס דיר אלעס וואס ער טרעפט טרייפות ווייל דער באלעבאס וועט אים הרג'נען האב איך אויפגעקאלט צוויי משגיחים אין האטעל זיי מאכן גרויס געלט זיי מאכן פאר פסח פֿינף און צוואַנציק דרייסיג טויזענט דאלער אויף אכט טאג. כ'מיין ער דארף דארט זיין א חודש צוויי פריער אלעס מסדר זיין אבער ער איז נישט דארט, זאגט אים הרב נחום אונז אליין עסט מען נישט אין די האטעלס וואס אונז גיבן מיר א הכשר, דו ביסט הונדערט פראצענט גערעכט, וויל איך דער עולם זאל דאס אלעס וויסן און פארשטיין. כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז געווען א געוואלדיגער מעמד קידוש השם אין ארץ ישראל, כ'האב ענק שוין לאנג געזאגט די זאכן דער איד און דער בלאט און דער צייטונג גייט נישט שרייבן, ממילא מיינען מיר דאך אונז אז מ'פארט נאך פלאשינג עוועניו פאלט מען אראפ, ס'איז נישט דא מער קיין אידן, דער בעלזער רב. הארעוועט שוין פופציג יאר, יעצט איז די פופציגסטע יאר וואס ער איז געווארן רעבע, ער האט אנגעהויבן נאר מיט שונאים מיט רשעים וואס האבן אים געוואלט אונטערברענגען, די אלע אלטע יאשים נישט ווערד געווען גארנישט, און זיי האבן געוואלט אומברענגען גאנץ בעלז, זיי האבן געוואלט אריינשטעלן דארטן דעם בראנדע דער ראש ישיבה, ער זאל ווערן גאר בעלזער רב, וואס זאל ער קענען ענטפערן א שווערן רמבם? ס'איז דא דער באקאנטער בריוו וואס מען לערנט יעצט פאר פסח פון פונעם מראה יחזקאל, זיין טאטע ער האט געהייסן מנחם מענדל בן ר' יוסף, זיין טאטע איז געווען א מתנגד און ער האט אים אלץ געפייניגט פארוואס ער איז געווארן א חסיד, שרייבט ער דעם באקאנטן בריוו וואס הייסט חסידות, חסידות הייסט ארויסצוקוקן אויף יענעם, ס'איז זייער א הארציגער בריוו, ס'איז א גאנצע תשובה. און זאגט ער פאר זיין טאטען ווען איינער קען ענפערן הוויות אביי ורבא איש קדוש יאמר לו מ'דארף הארעווען אויף קדישה ער געווען א תלמיד פון ר' מענדל רימינובער ער האט געוויסט וואס דאס הייסט צו הארעווען אויף קדושה עניוועי איז חסידות האט אין זיך מער ווי סתם אביסל קנאות און יענעם באשמיצען אזוי ווי היינט זעט אויס אהרן זלמן לייב מען רייסט זיך ארום שטותים מיט הבלים ביידע זענען אין די געי קלאבס מיט אלעם ס'איז א שאנדע עניוועי איז למעשה איז געווען יעצט אין פיפציגסטען יאר וואס דער בעלזער רב איז געווארן דער רבי, מען האט עס געמאכט אין א גרויסע ארינע, א ריזיגן סטעדיום, און ס'איז געווען דארטן צענליגע טויזנטער מענטשן, ס'איז אנבעליוועבל, קיין עין הרע מיט אזא מחנה נאך פופציג יאר הארעווען, ער האט געמאכט א לייף טיים מיסטעיק אז ער האט זיך פארטשעפעט מיטן דברי יואל, אבער אזוי ווי כ'האב שוין געזאגט אסאך מאל, וועגן דעם איז זיך אים נישט געקומען מען זאל אים אראפנעמען פון די מעפ. טאהשער רבי זאל אונטערשרייבן קעגן אים? טאהשער רבי דו ביסט א איד, דו האסט געדינט דעם אייבערשטן, פאר דיר האסטו געבויעט א אידישע קהילה, ווי אזוי האט מען דיך אריינגעשלעפט אין דעם טינופת? מען האט אריינגעשלעפט דעם אודווארער רב, משה טעראריסט פרידמאן איז געקומען שרייען אז איר וועט נישט אונטערשרייבן וועל איך אייך מאכן אויס רב, און שרייט אים דער אודווארער רב ווי קענסטו מיך מאכן אויס רב, איך בין נאך א רב פאר דיין טאטע איז געבוירן, דאס איז געווען די טעראר, און די זעלבע טעראר האבן זיי גענוצט אויף אונזער הייליגן רבין אויכעט. געבויעט. רבינו ס און א דרך דאס קנאות האבן גארנישט געבויעט, זיי האבן געבויעט פאר זיך אוצרות מיט טרייפענע הכשרים עדה חרדית, נאר יענעם געווען ביזי רייסן רייסן שטיקער, יעצט דאס נארישקייט וואס דער בעלזער האט געמאכט האט ער געמאכט א נארישקייט אבער שטאטס מען זאל צושפליטן כלל ישראל האט מען געדארפט אים זאגן הער אויס מען געט דיר א טשענס בעט אים איבער ביסט געווען אביסל היי און דו האסט געליטן פון סאטמאר האסטו געמיינט מען דארף זיי דעם סאטמאר רב צוריקשלאגן. איך לייד אויך פון סאטמאר, זיי זענען די גרעסטע נואפים, אבער איך שלאג נישט צוריק מיין רעבן. סאטמאר רב האט געטון דאס בעסטע וואס ער האט געקענט, ער איז געווען כשושנה בין החוחים איז ווייניג געזאגט, ער געהאט אלע מאראמארישע בוקאווינער, די גרעסטע סקאם אויף די ערד וואס היטלער האט איבערגעלאזט, האט א איד אמאל געזאגט איך בין מער ברוגז אויף היטלער וועם ער האט איבערגעלאזט ווי וועם ער האט גענומען, גענומען האט ער די שענסטע און דאס בעסטע, ער האט עס איבערגעלאזט מיט גנבים, גזלנים, גענגסטער, אז סאטמאר רב האט געקענט מיט זיי אריינברענגען אביסל אידישקייט איז עס געווען א גדלות פון אים. כל פנים דער בעלזער האט נישט געדארפט מאכן דעם פליטת הפה און מען וואלט אים געדארפט געבן א טשענס איבערצובעטן אבער די קנאים די סיקריקים מיינען דאך אה כ'האב יענעם באגראבן און וואס וועסטו האבן? וואס איז געבליבן פון די סיקריקים היינט? גארנישט! ס'איז געבליבן אפאר שקצים וואס זענען מטמא דעם עולם מיט נבילות וטריפות און מיט בעילות אסורות, און זשופניק שוויץ איז די גרעסטע פתח פאר ואת זכר לא תשכב משכבי אשה און מען טוט עס דארט יא, וואס איז געבליבן פון גאנץ קנאות, נישט געבליבן א אויסגעבלאזענע איי, על כל פנים מיט סאמעט דורך די טמא'נע כלי, יא, איז דא שטייט א באשרייבונג אז בעלז רב האט געזאגט א שיינע תורה, אויף דאס איז כדאי מען זאל עס הערן פון אים אליינס, וואס דאס איז חסידות, וואס דאס איז בעלז, און זיין זון ר' אהרן מרדכי דער סריס ונרבע האט. אויסגערעדט אז מ'דארף האבן תורה עבודה גמילות חסדים, זעהט אויס אז דאס האט אויך צו טוהן מיט זיצן אין בעלזער ישיבה און מ'זאל זיך ארום שפילן מיט דעם וואס איז נאכדעם געווארן דעם רבי'נס רעכטע האנט דער גבאי, אבער דאס איז נאר סתם געזאגט ווייל איך וויל פשוט אים פארבעסערן ער זאל זיך פאררעכטן ער זאל נישט בלייבן מיט די אלטע דרכים, עניוועי נאכדעם האט דער בעלזער רב געזאגט שיינע תורה און דא זעהט מען ווי דער גאנצער עולם איז דארטן אינעווענדיג, אין די זאל און ס'דא דא טויזענטער און טויזענטער חסידים אלעס האט א פלאץ און ס'דא גרויסע ווידיאוס קענסט זעהן בילדער אויף די טמא'נע כלי נאך אן עקסטערע מזל אז סאטמאר טאר נישט קוקן אויף די טמא'נע כלי ווייל נישט וואלט זיי די אויגן אויסגעגאנגען יצא עיניך נאך א מזל אז זיי טאר נישט קוקן.

א הערליכער מעמד קידוש השם, אבער דער איד טאר עס נישט שרייבן, באדערט די בלאט אויך נישט. אהרן דארף נאכאמאל פארן אויף מירון, ער האט מער מענטשן ווי דאס געהאט אין יום שבת, יעצט זעט מען ווי גראב ער איז אריינגעקומען, ער האט זיך אראפגעזעצט.

יעצט איז דא א מקהלה פון קינדער וואס זינגען, מ'האט געמאכט שיינע ניגונים ספעשל פאר די חופה.

כ'האב נאר ארויפגעלייגט אביסל אבער ס'האט געדויערט אפאר שעה, און בעלז וועט מסתם פארקויפן ווידיאוס און קליפס, ס'וועט זיין גוט, נישט געזארגט. ס'איז געווען א מעמד קידוש השם צענליגע טויזענטער מענטשן נאך וואס מ'האט אויסגעהארגעט גאנץ כלל ישראל, און רבי שלום'קע בעלזער האט געזאגט אז בעלז וועט זיין א ווינקל פאר תורה און יראת שמים ביז משיח קומט. געהאט, און ער געהאט צוטוהן מיט אזאלעכע רשעים און שווערע מענטשן, נאר ער האט זיך געוויסן איין זאך, איך בין באלעבאס, אין בעלזא האט מען נישט געהאט שבת ביי קידוש אינדערפרי אן אונטערטעלער, ער האט עס געברענגט פון אגריפס ביז דארט ווי ער האט געבויעט די שטעטל, און ער האט עס ארויסגענומען, ער האט זיי געוויזן איין זאך, איך פיהר די זאך, און ער האט זיי אלע ארויסגעווארפן ווי די הינט, אלע האט ער מסלק געווען. און אזוי דארף זיין, דאס איז א מנהיג, א לידער, שלום בראנד האט זיין רבי וואו ער קען פארענטפערן א רמב"ם, און דארטן דער, כ'וויל איך וויל נישט זאגן אפילו די אלע נעמען פון די אלע יושבים, און יעדער האט זיך זיין באלעבאס, אין בעלז איז מען נישט אריין געקומען מיט קיין לולב מיט קיין אתרוג ווייל נאר דער צדיק דער רבי האט עס געדארפט האבן, האט ער געזאגט אזוי, די אלע זאכן געווען גוט אין בעלז, ס'געווען גרויסע צדיקים, ס'געווען אויף וואס צו קוקן, מ'האט נישט געזינגען זמירות ביים טיש, ס'געווען דער פלאם פייער פון ר' אהרעלע, זאגט ער איך קען נישט די אלע זאכן, ביי מיר וועט מען זינגען זמירות, מ'וועט האבן א שיינעם טיש און פארטיג, און ס'איז נישט בעלז איז נישט בעלז, הער אויס ביסט דאך נישט אין בעלז אויך נישט, ביסט דאך נאר נאכמאכן אן אימיטעישן, מוזט דאך קעיטערן פארן עולם. ברוך השם כ'האב הנאה, נאר כ'וואלט געוואלט די אלע צדיקים וואס האבן אונטערגעשריבן אויף אים, די וואס זיי לעבן שוין נישט, מען זאל זיי אריין שיקן אין קבר א קוויטל וואס דא איז געווען, און די וואס לעבן זאל מען זיי זאגן קוק אהער בהמות וואס איר זענט, שטאטס מען זאל נעמען א מענטש וואס ער האט אלע פאוערס צו וואקסן, און ער האט געמאכט אן אייגענע שחיטה מיט אן אייגענע הכשר, ווייל ער האט געזען די עדה טויג נישט, שטאטס אים צו העלפן מ'וועט אים אונטערברענגען, וויי איך קוק אויף די היסטערי די לעצטע זעכציג יאר האט עטס קיינעם נישט אונטער. אונטער געברענגט, איך זעה עטס האטס פראבירט, האטס אויס געגעבן מיליאנער דאלער, און בסך הכל האט עטס אונטער געברענגט דעם הייליגן רעבן דעם דברי יואל האטס עטס געשריבן אויף אים רבינו סר מן הדרך. יענקעלע כהן האט געשריבן אויפן רעבן רבינו סר מן הדרך ער איז דער צדיק נאר דער רבי איז געווען דער רבינו סר מן הדרך. שטותים מיט הבלים זענטס אין ערגעץ נישט אנגעקומען. עטס זענטס אנגעקומען אז אלע, אפילו דער בעלזער, אלע נעמען געלט פון די אלע טרייפענע פראגראמען, פון די זנות פראגראמען, יעדער שרייבט אונטער אז מען וועט נישט לערנען פון שם השם אין די חדר און אין די מיידל סקולס, אונז זעמיר אנגעקומען אויפן זעלבן, אונז זעמיר אלע אינערגעץ נישט, יעצט דארף מען נאר נעמען אפאר ערנסטע רבנים זאלן ארויסגעבן חסימות קעגן היינט די אלע מענטשן, יעצט אויב אלעס איז געפאפט איז דאך די בעלזער פאפער אויך געפ, בעלזע חסידות איז דאך אויך געפאפט, סאו זעמיר אלע פאפערס. וואס גייסטו ארויס קעגן יענעם? בסך הכל אין אלבעני און אין כנסת זיצט עטס זיך אינאיינעם און מען גנב'עט געלט אינאיינעם, סא וואס ביסטו מער פון יענעם? דאס איז געווען דער אלטער אזיאטישער וועג, איך פארגין נישט יענעם, איך קען אים אונטערברענגען, עטס האטס אונטערגעברענגט ר' באביש'לען אינדערהיים, אוי האט עטס אים אונטערגעברענגט, מען האט געשטעלט פאר די רעבעצן אין די מקווה האט מען איר געשטעלט גלאז, עטס האטס אים אזוי אונטערגעברענגט אז יעדער פון ר' באביש'לס אייניקלעך האט אים אין ווילימסבורג א שול און אין קרית יואל א שול און דא און דארט און דארט און דא. ס'גייט זיי ברוך השם זייער גוט, פאר אהרן און זלמן לייב גייט נאך נישט אזוי גוט, ווייל זיי זענען רעבעס מיט חסידים, און אהרן און זלמן לייב זענען סתם דאמיס פראנט ראנערס, און מ'לאכט פון זיי. סאו דאס איז האט עטס אונטערגעברענגט, עטס ברענגטס ווייטער אונטער דעם מויל. עטס האטס אונטערגעברענגט נחום ראזענבערג אויכעט, נאר דערווייל שרייט יעדער איינער אז דער מענטש איז געווען גערעכט, מי טו מען האט יעדן מאלעסטעט. וואס האט עטס אונטערגעברענגט? עטס גענומען דארטן אפאר שקצים, מיילעך שטערן פון ארץ ישראל, יצחק שטערן דא דער מנהל פון די. קינדער פון וועווערלי, וואס האט עטס אונטערגעברענגט? עטס האטס קיינעם נישט אונטערגעברענגט, עטס האטס אזויפיל געטון אז מען לאכט אין אלע גאסן, דער עולם ווייסט די טרוט איז אוט, און קומט מאליק און ער האט מכשיל געווען זעקס בחורים, סאו האט עטס אים אונטערגעברענגט, וואס האט עטס אונטערגעברענגט? אז ער האט נישט באקומען צוואנציג יאר תפיסה? עטס זענטס אלע געווען אלע יארן שווערע מארמאראשע טראנסלעוואניע חברה, און עטס זענטס געבליבן, און ביי דעם עט עס בלייבן, עטס קענטס מער קיינעם נישט אונטערברענגען. אפילו דעם קלויזענבורגער וואס עטס האטס אים ארויסגעווארפן ווי א הונט פון ווילימסבורג האט ער געבויעט אזאלכע שיינע מוסדות, ער האט אפילו געבויעט א שפיטאל, וואס סאטמאר האט עס נאכנישט, זיי האבן געלאזט פאלן אלע שפיטעלער פאר די גוים אין מאנהעטן, עטס האטס אונטערגעברענגט, פרטהטע מען איז אריינגעקומען, מען האט דעם אונטערגעברענגט, מען איז געגאנגען מלחמה, מען האט געמאכט א פראטעסט, מען האט, מען האט ארויסגעגעבן פאטשקווילן, עטס זענטס אנגעקומען אין ערגעץ נישט, דעטס אלל, עטס זענטס אנגעקומען אז עטס נעמטס פון די גאווערמענט געלט, אלע טרייפענע פראגרעמס, ענד דעטס איט, און די זעלבע איז אויף מאטעלען אויך, ער איז געווען א קנאי, א ווילדער צעווילדעוועטער האן, זיין טאטע איז אויף אים ברוגז געווען, ער האט גענומען דעם פעטער, זיין פעטער, דער וואס ער האט דערויף נעם גייסט אינמיטן א דרשה ער זאל אראפגיין, ער איז געווען א צעווילדעוועטער האן. ווי איז ער אנגעקומען? האט א זון סרואל האגער עמיצער וואס ער טאטשט פרויען און אים לאט ער איבער פאר אונזער מנהיג. פשי! א מורא'דיגע אקאמפלישמענט. אפשר ווען ער לאט אים איבער מיט דרייסיג יאר פריער וואלטן מיר אונז אלע געקענט טאטשן בחורים מיט מיידלעך בהוד יפיה. ווער ווייסט? מעיבי וואז ע מיסטעיק אז ער לעבט אזוי לאנג. זיך מיט יעדן צוקריגט. ער געהאט א פראבלעם מיט די אלטע סאטמארע רעבעצן אז ער שטייט אויפן סטעידזש ביים סאטמאר רב. ער שעמט זיך נישט? די רעבעצן האט געקאכט פאטעיטעס מיט אירע הענט אז די רבי זאל האבן אביסל ווארעמע פאטעיטעס געקאכט אין לאגער, און ער האט געהאט א פראבלעם מיט די רעבעצן, קען זיין די פראבלעם איז געווען ווייל די רעבעצן איז געגאנגען מיט שווארצע זאקן און זיין רעבעצן איז געגאנגען מיט גראע זאקן, ווער ווייסט. הע, כ'וויל ענק זאגן נאכאמאל, רבותי, מען דארף בויען אידישקייט און נישט צעווארפן אידישקייט. שוין, יעצט האטס מיר אלע א פרייליכן שבת און א פרייליכן חודש און א פרייליכן ניסן און א פרייליכן תמיד.